א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אתם נצבים, היום כולכם לפני השם אלקיכם, היום דא הוא ראש השנה, מען זאגט פארוואס הייסט א פארשפיל שבת פארשפיל, פאר א חתן גייט חתונה האבן, האט רבי איציק'ל אמאל געזאגט אז אזוי ווי מען פירט זיך אויף דעם שבת אזוי גייט דאס גאנצע לעבן זיין, דאס איז א פארשפיל וויאזוי די לעבן גייט זיין. די זעלבע אויך, עס קומט יעצט אזא הייליגער טאג ווי ראש השנה, עס קומט שבת פארדעם, וויאזוי מען פירט זיך אויף דעם שבת וועט דער ראש השנה גיין אזוי דאס גאנצע יאר גיין און אזוי ווייטער, עס איז מורא'דיג א הויעכער שבת, עס איז ערב ראש השנה, נעקסטע וואך איז שוין אם ירצה השם ראש השנה, דאנערשטאג פרייטאג און שבת, איך האב גערעדט אזויפיל פאריגע וואך וועגן מקשר זיין צום שבת קודש האט מיר א רב אפגעקאלט און געזאגט איר ווייסט נישט ווי גוט איר זאגט היי יאר. געפאלט זיך טאקע דאנערשטאג פרייטאג שבת איז שבת איז אינאיינעם מיטן ראש השנה און דער אמת איז ס'אזוי ווען ס'געפאלט זיך למשל דאנערשטאג און פרייטאג ראש השנה און שבת איז איז שבת דעמאלטס זאגט מען ביי די שמונה עשרה'ס דעם שבת נישט דעם ראש השנה'דיגע תפילה אבער שטייט טאקע פון אר"י הקדוש דאס איז ריכטיג שטייט פון אר"י הקדוש אז אפילו ווען מ'זאגט נישט וויבאלד אבער ס'איז אינאיינעם האט סיי די ראש השנה'דיגע די פון שבת און די סיי דער שבת די קדושה פון ראש השנה. און די יאר געפאלט זיך נאך די יאר וואס ס'גייט אריין שמיטה, און כ'וויל נאך רעדן אביסל וועגן שמיטה אויכעט, כ'ווייס נישט צו אויף אן עקסטער קעסטל צו נישט, ס'איז מורא'דיג וויכטיג ווייל די גמרא זאגט סוף שמיטה איז דא א התעוררות פון די גאולה דעמאלטס גייט משיח קומען, און כ'וויל רעדן וועגן דעם אבער דאס איז עקסטער, אבער יעצט וויל איך רעדן אין וואסערע צייטן אונז לעבן מיר. מיין טאטע זאל זיין געזונט פלעגט נאכזאגן פונעם ווישעווער רב, ער פלעגט זאגן פארן נעילה פלעגט ער זאגן, מען גייט זאגן אתה הבדלת אנוש מראש, זאגט ער וואס איז דאס טייטש? דאס איז די גרעסטע מליצה פונעם פארן גאנצן יום כיפור, מען זאגט דעם אייבערשטן, וואס ווילסטו נעבעך פון כלל ישראל, דו האסט דאך אפגעטיילט דעם מענטש פונעם קאפ, דער קאפ איז נישט דער מענטש, און דער מענטש איז נישט דער קאפ, ס'איז אפגעטיילט. יעצט כדי מען זאל קענען זעהן פונקטליך וויאזוי דאס זעהט אויס, ס'איז שוין דא די דריטער וויקטעם וואס מ'האט אים אפגעשניטן דעם קאפ, די אייסעס, איך האב ענק שוין געזאגט דעי, נעבעך דעי חברה וואס זענען משכב זכור דאס איז די עס עס, דעי האבן אונז געברענגט דעי אלע צרות, און די זעלבע אויך איז געווען די עס עס אין די ביי די צווייטע וועלט מלחמה. על כל פנים, איז אתה הבדלת אנוש מראש, דו האסט אפגעטיילט די מענטש פון קאפ, ווייזט מיר וויאזוי ס'זעהט אויס א מענטש אן א קאפ, איך זאג אייביג, די היינטע מנהיגים זענען אזוי ווי א קען סערדינס, דו עפענסט עס אויף, ס'איז דא אסאך פלייש אבער ס'נישט דא קיין קעפ, יעצט ווייזן זיי דיר נאך א גרעסערן פיקטשער, זיי ווייזן ווי מ'האקט אפ א מענטש דעם קאפ, יעצט ס'איז דא א חינוך, דער חינוך איז אויף אפאר פלעצער, כ'וועל אויסרעכענען וויפיל איך געדענק אויסענווענדיג, דער חינוך איז אין מצוה ק, אין מצוה מ' און מ' א', אין מצוה צדיק ה', און אין מצוה צדיק ח', און אין מצוה צדיק ט', און אין מצוה ריש י ג' און אין מצוה ריש סמך ג, דער חינוך זאגט א מורא'דיגן יסוד, כי האדם א מענטש נפעל ער ווערט נתפעל כפי פעולותיו שיעשה, לויט די פעולות וואס דער מענטש מאכט, כי מהיות בעל חומר ווייל ער איז דאך א בעל חומר, צוזאמגעשטעלט פון א חומר, פון א שטיק ליים פון די ערד, א גוף. לא יתפעל לדבר, ווערט ער נישט מתפעל פאר א זאך בכח, עד שיוציא הענינים מן הכח אל הפועל, ביז ער זעט, יעצט ער זאגט עס ביי שעכטן א קרבן, וועגן דעם דארף מען שעכטן א קרבן, ווייל דער מענטש קען זיך נישט מצייר זיין פונקטליך אז דאס וואלט געדארפט זיין ער און מען שעכט אים, און אזוי זאגט ער ביי אסאך זאכן, אין מצוה ריש סמך ג' זאגט ער, ער רעדט דארטן וועגן אבילות, זאגט ער. על כן, ב בבוא אליו עונש מקרה מוות באחד מקרוביו, ווען ס'קומט צו א מענטש נעבעך אז ס'שטארבט אים איינער פון די קרובים, אשר הטבע מחייב האהבה להם, די טבע איז אז מ'האט ליב א קרוב, ס'איז אויפגעוואקסן אינאיינעם מיט אים, ס'איז, ווי די וועלט זאגט, בלוט איז נישט קיין וואסער, תחייבנו התורה לעשות מעשים בעצמו. איז אים די תורה מחייב ער זאל מאכן אזאלעכע מעשים אשר יעוררוהו לקבוע מחשבתו על הצער שהגיע אליו, ער זאל זיך מעורר זיין, ער זאל קובע זיין זיין מחשבה אויף דעם צער וואס איז געקומען צו אים, וואס עט עס זיין, ואז ידע עט ער וויסן ויתבונן בנפשו, ער עט מתבונן זיין ביי זיין מיט זיין זעל, זיין נפש, כי עוונותיו גרמו לו להגיע אליו הצער ההוא, דער אייבערשטער האט עס אים געשיקט ווייל זיינע עבירות האבן גורם געווען ער זאל האבן דעם צער. ס'שטייט הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, קל אמונה ואין עוול, נו אוודאי איז קל אמונה דאך נישטא קיין עוול, טייטשן די ספרים אז ווען דער אייבערשטער דארף צונעמען חלילה פון איינעם א קרוב, קוקט ער דורך די גאנצע משפחה צו יעדער עט קענען אדורכטראגן דעם צער און צו יעדער האט עפעס א פגם וואס עס זאל אים קומען דער צער, און טאמער נישט, נעמט ער נישט צו דעם מענטש. דאס איז וואס דער חינוך זאגט, א מענטש דארף מתבונן זיין פארוואס קומט זיך אים דער צער, כי השם לא יענה מלבו, דער אייבישטער וועט נישט סתם אזוי פלאגן איינעם, ויגה בני איש, און ער וועט נישט פלאגן מענטשן, כי אם מצד חטאם. וזאת היא אמונתנו השלימה דאס איז אונזער אמת'ע אמונה, אנחנו אונז בעלי דת יהודית היקרה, וואס אונז זעמער מענטשן מיטן דת יהודית, מיטן ערליכן אידישן געזעץ, מיטן טייערן אידישן געזעץ. ובתת האדם אל לבו ענין זה. און א מענטש וועט דאך געבן זיין הארץ צו דעם ענין, במעשה האבילות, אז ער האט אבילות, ער העט זיך אראפ זעצן אויף דער ערד און ער העט מוזן קלאגן און ער העט נישט קענען עסן נאר פון א אנדערן א סעודה און די אלע זאכן, און מ'וועט זיך צוזאם קומען די גאנצע פאמיליע, איז ישית דעתו לעשות תשובה, העט ער גראד מאכן זיין דעת אז ער זאל טון תשובה, ויכשיר מעשיו כפי כוחו, און ער העט מכשיר זיין זיינע מעשים וויפיל ער קען. וועגן דעם בשעת עס געשעט אזא טראגעדיע נעמט מען זיך אלץ אונטער א גוטע זאך, והנה זאגט ער מצאנו אונז געפינמער עם זה, און מיט דעם במצות האיבול, מיט דעם אז מען איז מתאבל, תועלת רב לבני אדם, אונז געפינמער א מורא'דיגן תועלת, והמתחכמים און די וואס מאכן זיך קלוג, הכופרים וואס זיי לייקענען, המהבילים כל דברי העולם ומעשה השם הנוראים וואס זיי ווילן. שטיל מאכן דעם אייבערשטנ'ס וואונדערליכע מעשה, ישיתו און בלבם הרע, טוען זיי איינפלאנצן אן עבירה אין זייער שלעכטע הארץ, וואס טוען זיי, יתלו מות בני איש למקרה הזמן, זיי זאגן אה, ער איז געווען אן אלטער מענטש, ער איז שוין געשטארבן, ויחשבו במחשבותם הרעים כי מקרה האדם והבהמה, אז סיי די מענטש און סיי די בהמה מקרה אחד להם ס'האבן איין באטרעפעניש, כמות זה כן מות זה, אזוי ווי די בהמה שטארבט שטארבט א מענטש אויך, על כן כתבו בספריהם שרייבן אין זייערע שרייבן זיי אין זייערע ספרים שישרפו, מ'דארף עס פארברענען, האומלל מי שידאג כלל.

איז במילא חייבתנו התורה במצוה זו, האט אונז דער אייבערשטער מחייב געווען אין די מצוה, מלבד התועלת במה שזכרנו, וואס ער זאגט שוין פריער אז מיט דעם וואס מען זיצט אינאיינעם און מען איז זיך מתאבל, קומט מען צו צו וויסן אז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א פראסק און דו דארפסט וויסן וואס דו דארפסט טון ווייטער. דער חינוך שטייט אויף די אלע פלעצער. אויף אן אנדערן אופן ביי יעדע מצוה, ס'איז דא זעקס זיבן מצוות וואס דער חינוך זאגט אז דאס איז געמאכט פשוט מען זאל אריין געוויינען אין דעם בעל חומר אינעם גוף, געוויסע אמונות און אנדערע זאכן. דער אייבערשטער האט אונז געשיקט דא א מורא'דיגע מעסעדזש, מען האט גענומען דריי מענטשן, און איינער פון די דריי איז געוואר געווען א איד אויך, מען האט זיי אפגעהאקט דעם קאפ אתה הבדלת אנוש מראש, מען האלט שוין דארט, די גאנצע וועלט איז אויף, מען ווייסט נישט וואס צו טון, זאל מען יא אריינגיין אין מלחמה, זאל מען נישט אריינגיין אין מלחמה, איז ס'איז א מורא'דיגע זאך. דער אייבערשטער וויל אונז זאל מען זיך אויסלערנען אז אונז זעמער אויס אן א מנהיג און אפילו ביי די גוים ליידער נישט דא קיין מנהיגים יא אריינגיין נישט אריינגיין אהער אהין מ'שלאגט זיך ארום דעמאקראט ריפאבליק ענגלאנד אמעריקע ווייסעך וואס רוסלאנד רבותי די וועלט איז נישט סטאביל סאיז פאר משיח'ס צייטן סקומט ראש השנה און לאמיר עס אויסנוצן געהעריג לאמיר טון צו די זאך. יעצט, כ'האב געוואלט רעדן אביסל וועגן די תפילות פון ראש השנה און פון יום כיפור, הגם ס'איז צוויי עקסטערע זאכן, ראש השנה איז געמאכט ממליך צו זיין דעם אייבערשטן, ווייל אז ס'איז נישט דא אויף וועמען דו זאלסט ארויף קוקן און אז ס'איז נישט דא אויף דיין גוף האסטו נישט ממליך געווען דעם אייבערשטן, איז די גאנצע תורה הייבט זיך נישט אן דעמאלטס, אז ס'איז דא א באשעפער קומט נאכדעם נאך די געבאטן וואס דער באשעפער האט באפוילן, אבער אז טאמער דו האסט נישט ממליך געווען דעם אייבערשטן אויף דיר איז דאך חלילה ביי דיר נישט דא קיין באשעפער. סאו ראש השנה איז נאר ממליך זיין דעם אייבערשטן, פארקערט ווערט געברענגט קלאר אין כתבי אר"י אז כמה פעמים מען זאל נישט מזכיר זיין קיין חטאים אין ראש השנה, זוך דיר נישט קיין געשעפט, זע עס זאל זיין שטיל, נאר ממליך זיין דעם אייבערשטן, נאכדעם קומט יום כיפור וואס דאס איז געמאכט פאר תשובה. יעצט, כ'האב געוואלט פאר איך הייב אן צו רעדן וועגן דעם הויכקייט פון סליחות, ווייל מען האלט דאך שוין א טריט פארוורד, נו, מען האלט דאך שוין נישט אז מען איז שוין אין אלול, עס איז שוין דורך באלד דער אלול, מען גייט שוין אריין אין סליחות, מען גייט שוין זאגן די זעלבע ווערטער וואס מען וועט זאגן א גאנצן ראש השנה יום כיפור פארן אייבערשטן, די הייליגע ווערטער, מען גייט זאגן כתר, קענסט זיך פארשטעלן וואס דער כתר איז, מלאכים קומען נישט צו צו זאגן אמאל אין טויזנט יאר, אמאל אין צען טויזנט יאר קומען זיי נישט צו צו זאגן כתר, און ווען זיי זאגן שוין ווערן זיי פאר. ברענט פון די גרויסע קדושה און אונז זעמיר זוכה אז מען קען עס זאגן אפאר מאל יום כיפור קען מען עס זאגן כתר און די אלע אנדערע הייליגע תפילות וואס מען זאגט פארן אייבערשטן מען זאגט כסדר ברוך הוא וברוך שמו אמן מיט די אלע זאכן האב איך געוואלט קודם פארלערנען א שטיקל חיי אדם דאס איז דין כללים בברכות ס'איז כלל היי ס'איז חיי אדם כלל היי זאגט ער אזוי נאכדעם ווען דער מענטש איז שוין ריין. און זיין פלאץ דארט ווי ער גייט דאווענען איז ריין יכין עצמו לברך הברכות זאל ער זיך צוגרייטן צו זאגן די ברכות וצריך לאדם ליזהר מאוד שיברך ביראה ובכוונה רצויה ער זאל זאגן מיט פארכט און מיט א אמת'ע כוונה ושלא יברך חס ושלום שום ברכה לבטלה ער זאל חלילה נישט מאכן קיין ברכה לבטלה. זאגט ער דא כדי להבהב לב האנשים לגודל הזהירות בזה איך זאל אויפפלאמען די הארץ פון די מענטשן ווי ווייט מען דארף זיין. געווארנט אין דעם אעתיק מעשה רב, וועל איך ענק ברענגען א שיינע מעשה, גדול אחד הגיד א גדול איז געשטארבן, ושמע בבית דין של מעלה קול רעש גדול און ער האט געהערט א רעש, פנו מקום לצדיק אחד, מאכטס אלע פלאץ פאר א צדיק שנפטר וואס ער איז געשטארבן, וקבלו מ'האט אים אויפגענומען בכבוד גדול מיט א גרויס כבוד, ונתנו לו מ'האט אים געגעבן ספר תורה בזרוע, א ספר תורה אין זיין הענט, ושאלו מ'האט אים געפרעגט, קיימת מה שכתוב בזה, האסטו איינגעהאלטן וואס דא איז געשטאנען? אמר האט ער געזאגט הען, יא, קיימת מצוה ראשונה שהיא פריה ורביה, האסטו מקיים געווען די מצוה, די ערשטע מצוה וואס דאס איז פריה ורביה, אבער לא להנאתך, אלא לשם שמים, נישט פאר דיין הנאה נאר לשם שמים, ואמר, שטעל דיר פאר ער האט געזאגט הען, יא.

אחר כך הביאו לפניו ארבעה טורים האט מען אים געברענגט די פיר טורים פון שלחן ערוך ושאלו קיימת תורה שבעל פה, האסטו מקיים געווען תורה שבעל פה? ואמר האט ער געזאגט הן יא! האט מען אויך געפרעגט ומי מעיד ווער וועט עדות זאגן? ובאו המלאכים אזוי כנזכר לעיל די זעלבע מלאכים וואס זענען געבוירן פון אלע זיינע מצוות. אחר כך שאלו האט מען אים געפרעגט נזהרת מלהוציא שם שמים לבטלה? ביסטו געווען נזהר פון נישט ארויסצוזאגן דעם שם שמים לבטלה?

זיי האבן זיך צעריסן די קליידער די גאנצע בית דין של מעלה וגם אני קרעתי און איך האב מיר אויך צעריסן די קליידער ואמרו און זיי האבן געזאגט טיפה סרוחה איך לא יראת וויאזוי האסטו נישט מורא געהאט צו זאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען לבטלה ונגמר דינו האט מען גע'פסק'נט זיין דין או לבא לגיהנום או לחזור ולבא בגילגול וועל דיר אויס אדער גייסטו אין גיהנום אדער צוריק קומען א גילגול ובחר בגיהנום אי לגילגול אזוי דערציילט דער חיי אדם ברענגט צו א מעשה. זאגט ער ואיך לא ישים אדם על ליבו להזכיר השם ביראה פחד ובכוונת הלב, וויאזוי זאל זיך א מענטש דעמאלטס נישט טוהן צו זיין הארץ אז ער זאל מזכיר זיין דעם אייבערשטנ'ס נאמען מיט יראה און מיט פחד און כוונת הלב? ער שרייבט דא עיין בחושן משפט סימן כז, דהמקלל בשם שקורים הנכרים להקדוש ברוך הוא, לוקה. אז איינער זאגט ער שעלט א מענטש מיט דעם ווי די גוים רופן דעם אייבערשטן, אין אמת'ן טאר מען עס נישט זאגן ווייל מען געבט מלקות פאר דעם, נאר להתלמד מעג מען כדי איך זאל אויסלערנען דעם יונגען דור, איך זע אין אלע רעסטאראנטס איך הער יונגעלייט רעדן, גאד דעם איט! ווייסט וואס דאס איז? ס'איז דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און דו שעלטסט יענעם, און עס קומט זיך אויף דעם געהעריג מלקות, יעצט איז דא וואס זיי זאגן גאד דעם יו, און זיי זאגן אז דעמאלטס מיינט מען נישט אז זיי שעלטן חלילה, דעם אייבערשטן, נאר אז זיי שעלטן דיך, און דאס מעג מען, ניין, שטייט קלאר אין שלחן ערוך אז נישט, יעצט איך וויל קיינער זאל נישט ברוגז זיין, מען טאר עס נישט זאגן, איך זאג עס נאר פשוט להתלמד, דער עולם וועט נישט כאפן דעם מעסעדזש, און שטייט אויך אין רבינו ירוחם נתיב י ד חלק ח, שטייט קלאר ארויס אז אפילו בלעז חייב לנדותו דארף מען אים גע, היינט איז דאך נישטא קיין מלקות, לייגט מען אים אין חרם. איך וויל נאכאמאל זאגן, להתלמד מעג מען אפילו געוויסע זאכן עבודה זרה, און ביי ווען איינער איז געווען חלילה א מגדף את השם, זאגט מען יכה יוסי את יוסי, דער ערשטער עדות מעג ער זאגן, דער צווייטער טאר שוין נישט, טאר נישט ארויסזאגן. איך זאג עס נאר פשוט וועגן דעם ווייל דער עולם יוזט עס פאר א סלענג און מען כאפט נישט אז אונזער הייליגע תורה ערלויבט עס נישט. יעצט והמוציא שם שמים לבטלה, אז דו רופסט דעם אייבערשטן, אפילו אויף ענגליש איז עס מוציא שם שמים לבטלה איז חייב נידוי, ואפילו השומע חייב לנדותו ווען איינער הערט עס און ער שטעלט נישט יענעם אפ איז מען מחיוב אים מנדה צו זיין, יעצט אם הוציא במזיד ואם נכשל בלשונו והזכירו אפילו ער האט עס אויב ער האט עס געזאגט במזיד אדער אפילו ווען ער איז נכשל געווארן מיט זיין צונג און האט עס געזאגט בשוגג בקיצור מען דארף זייער אבאכט געבן. יעצט למעשה זאגט ער ווייטער דארטן אינעם זעלבן כלל היי אין. סעיף כ ו, אסור לזרוק ברכה מפיו ולברך במהירות, מען טאר נישט כאפן ברכות, ארויסשפייען פון מויל ברכות, אדער בענטשן שנעל, מאכן א ברכה שנעל, אלא יכוון פירוש המילות ויברך בנחת, מען זאל מכוון זיין פירוש המילות און מען זאל בענטשן רואיגערהייט, זאגט ער וזה לשון ספר חסידים סימן מ ו, כשהוא נוטל ידיו או שמברך על הפירות, ווען א מענטש. טוט זיך וואשן די הענט, אדער ער מאכט א ברכה אויף פיירות או על המצוות השגורות בפי כל אדם, אדער מצוות וואס איז געוואוינט יעדן טאג, למשל אינדערפרי די אלע ברכות וואס מען זאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה, דאס אלעס האט מען שוין צוגעוואוינט, יכוון ליבו לברך לשם בורא, זאל ער מכוון זיין אז ער מאכט א ברכה לשם בורא. מען דערציילט א דזשאוק, א איד איז אמאל געשטאנען און ער האט געשפיגן דארטן ביי. אויף אין בית מדרש אויף די פלאר, גייט ער צו צום חבר און ער זאגט אז ער געדענקט נישט ווי ער האלט, אנפאנג ביי הודו, ס'דא אסאך מענטשן וואס פאר והשם שמים עשה, כי כל אלהי העמים אלילים, און נאכדעם שטעלן זיך אפ געבן זיי אויך א שפיי, און ס'דא וואס ביי עלינו געבן זיי א שפיי, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם געבן זיי א שפיי, געדענקט ער נישט צו ער האלט אנפאנג דאווענען צום סוף דאווענען, ער איז שוין צוגעוואוינט. בקיצור זאגט ער דא ווען ער מאכט די ברכות יכוון ליבו לברך לשם בורא זאל ער מכוון זיין אז ער זאל בענטשן און לויבן דעם אייבערשטן אשר הפליא חסדו עמו וואס ער האט געמאכט מיט אים חסדים ונתן לו הפירות או הלחם להיהנות מהם ער האט אים געגעבן די פירות אדער דעם ברויט ער זאל הנאה האבן וציווהו על המצוות און דער אייבערשטער האט אים באפוילן אויף די מצוות ולא יעשה כאדם העושה דבר כמנהג ער זאל עס נישט מאכן אווי א מענטש וואס ער טוט עס ווי א מנהג ומוציא דבריו מפיו בלי הגיון הלב. און ער לאָזט אַרױס דעם אײבערשטנס נאָמען, און דאָס האַרץ זאָל מיטאַרבעטן און װיסן, װי ער האַלט, ועל דבר זה חרה אף ה' בעמו, אױף דעם איז דער אײבערשטער ברוגז, ושלח לנו ביד ישעיהו, ער האָט אונדז געשיקט מיט ישעיה הנביא, און ס'איז אין ישעיה, קאַפּיטל קט, פּסוק י ג, יען כי נגש העם הזה בפיו, ובשפתיו, כבדוני, זײ קומען נאָענט אים מיטן מױל און מיט די ליפּן, זענען זיי מיך מכבד. אבער וליבו רחוק ממני, דאס הארץ איז אינגאנצן ווייט. דאס רופט מען אויף ענגליש רופן עס די רבנים ליפ סערוויס. מען זאגט פארן אייבערשטן ליפ סערוויס, אבער וליבו רחוק ממני. ותהי יראתם אותי און זיי האבן מורא פון מיר, מצות אנשים מלומדה, אזוי האב איך צוגעוואוינט, ס'פארט. אמר הקדוש ברוך הוא לישעיה, זאגט דער אייבערשטער פאר ישעיה, ישעיה, ראה מעשה בני, קוק אויף די ווערק פון מיינע קינדער, כי אין אלא לפנים, ס'איז נאר ליפ סערוויס, ס'איז נאר צו מאכן א פנים, ומחזיקין בו כאדם שמחזיק, און זענען מחזיק אין די תפילות אזוי ווי א מענטש וואס ער איז מחזיק ונוהג מנהג אבותיו בידו, זיין טאטע האט אזוי געטון טוט ער אויך אזוי.

ווען זיי בענטשן נאכדעם און זיי דארפן מיך לויבן פאר דעם אלעם גוטן וואס זיי האבן געהאט, האבן זיי מיך נישט אינזין צו לויבן, זאגט דער אייבערשטער, לכן וועגן דעם על כן חרה אפו ונשבע בשמו הגדול, האט דער אייבערשטער געשוואוירן ביי די נבואה פון ישעיה דארט אין קאפיטל קט, און ער האט געשוואוירן אין זיין הייליגן נאמען, לאבד חכמת חכמיו היודעים אותו, ער זאל פארלירן, ער זאל מאכן פארלירן די חכמים, וואס זיי קענען דעם אייבערשטן ומברכין אותי במנהג ולא בכוונה, און זיי טוען אים בענטשן נאר מיט א מנהג און אן א כוונה. וועגן דעם שטייט דארטן אין פסוק י ד, לכן הנני יוסף ואבדה חכמת חכמיו, לפיכך הזהירונו חכמים על הדבר האבן זיי חכמים מזהיר געווען ואמרו זיי האבן געזאגט עשה דברים לשם פעלם זאלסט מאכן די זאכן פארן אייבערשטן. ומעשה ס'איז געווען א מעשה באחד שמת איינער איז געשטארבן לאחר י"ב חודש נגלה בחלום האט ער זיך באוויזן נאך צוועלף חדשים אין חלום לאחד מקרוביו אמר לו האט ער אים געזאגט בכל יום דנין אותי על שלא הייתי מדקדק לברך ברכת המוציא יעדן טאג איז מען מיך דן פארוואס כ'האב פאר נישט מדקדק געווען געהעריג צו מאכן א ברכת המוציא ברכת הפירות און ברכת המזון בכוונת הלב. שאלו האט אים דער קרוב געפרעגט, אנטשולדיגט, דו ביסט דאך שוין געשטארבן מער ווי א יאר, והלא אין משפט רשעים בגיהנום אלא י"ב חודש? זאגט ער, נאנאנאנאנאנא, נישט פאר מוציא זיין שם שמים לבטלה, אמת, אפילו פאר דעם איז אין דנין אותי בפורעניות חזקים כמו בי"ב חדשים הראשונים, אבער פאר דעם שטראפט מען אייביג. מורא'דיג. סאו דאס איז וואס איך וויל זאגן פארן עולם, מען גייט יעצט זיצן אין שול אזויפיל צייט און מען גייט דאווענען און דאווענען, מען זאל זייער אבאכט געבן צו זאגן נישט קיין אמן חטופה, נישט קיין אמן יתומה, נישט מען זאל זאגן אמן פאר די בעל תפילה לאזט אויס און נישט נאכדעם, און מען זאל אנהייבן ווען מען זאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל זיין עפעס אביסלעך, כ'רעד פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יעצט מען גייט זאגן די גאנצע צייט סליחות סליחות. ס'ווערט געברענגט פון רב צדוק, רב צדוק הכהן ברענגט אז דער אייבישטער ווען מען זאגט סליחות קומט ער אראפ פון הימל מיט אלע צדיקים, אמאל איז געווען די שילן אין אלע שטעט, קומט ער אריין אין די שילן מיט די אלע הרגשים וואס די אידן אין די שילן האבן אמאל געהאט, און ער ברענגט עס מיט זאל מעורר זיין כלל ישראל זאלן תשובה טון. ס'איז א מורא'דיגע זאך דער ענין פון סליחות. דער הייליגער חתם סופר זאגט א מורא'דיגע זאך, ער זאגט מען זעהט ראש השנה יום כיפור פאלט אויף יעדן א פחד, און ס'איז זייער געשטופט אין אלע שילן, האט ער געזאגט ווייל די עלטערן קומען אראפ און זיי קוקן וויאזוי די קינדער דאווענען מיט, דארט ווי זיי האבן זיי איבערגעלאזט. יעצט, ס'איז דא א מעשה פון הייליגן ישמח משה, ישמח משה איז, האט, מ'האט עפעס געמאכט עפעס א שול אין עפעס א שטאט, כ'געדענק נישט אין וועלכע, און דער ישמח משה האט געזאגט דברי התעוררות ווען מ'עפנט א שול, האט דער ישמח משה אזוי געפלאמט, ער האט גערעדט פון משיח'ן, און יעדער האט זיך געשטופט און געשטופט און געשטופט, ס'האט איבערגעקערט די לעכט, ס'האט אויסגעבראכן א מורא'דיגער פייער, יעדער איז זיך צולאפן אינמיטן די דרשה, ס'האט זיך פארברענט די שול, האט דער הייליגער ישמח משה געזאגט אז ער האט געהאלטן ביים ברענגען משיח'ן, נאר אזוי ווי דער סמך מם האט נישט געוואלט האט ער אנגעמאכט דא א געשטופעכטס, ס'איז נישט געווען דא מער מענטשן ווי ווען מ'האט אנגעהויבן די דרשה, דער סמך מם האט אנגעמאכט א געשטופעכטס און ער האט גענוצט א גמרא, די גמרא זאגט אין מסכת ברכות אז דאס וואס מ'זעט אז די קליידער פון די תלמידי חכמים ווערן פארפוילט, זענען שמוציג און זיי ווערן פארפוילט, לכאורה דער תלמיד חכם זיצט דאך און ער לערנט א גאנצן טאג תורה. ווען ער איז אן ארבייטער און ער שוויצט און ער מאכט עס שמוציג, פארשטיי איך ס'ווערט פארפוילט און שמוציג, אבער א תלמיד חכם זיצט דאך א גאנצן טאג זויבערערהייט. זאגט די גמרא, דאס קומט פון די שדים וואס דרייען זיך אין שול וואס ווילן נישט די תלמידי חכמים זאלן לערנען תורה. די גמרא האט דער הייליגער ישמח משה גענוצט אויף די דרשה אז ער איז געקומען דער סמך מם און ער האט אלעס אנגעדרייט אז מ'זאל נישט קענען ברענגען משיח'ן. סאו דאס איז קלאר אז ס'הייבט זיך אן יעצט די געוואלדיגע סליחות, ס'קומען די עלטערן פון יענע וועלט, ס'קומען די אלע אידן פון שטאט, לאמיר זאגן אין סאטמאר קומען פון דער אלטער היים פון שטאט סאטמאר, אידן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען, ס'איז דא רוסישע אידן וואס האבן מיטגעמאכט סטאלינ'ס צייט, ס'איז דא רוסישע אידן וואס האבן מיטגעמאכט דעם צאר, ס'איז דא אזויפיל צרות געווען, אזויפיל בלוט האמיר אונז געגעבן פאר'ן אייבערשטן, און דער אייבערשטער קומט מיט די אלע התעוררות. און מען הייבט אן זאגן אינמיטן די נאכט ווען אלע גוים שלאפן, אשר יחדו נמתיק סוד. אונז מיטן אייבערשטן גיימער ממתיק סוד זיין, אונז גיימער זיך אויסרעדן צום אייבערשטן און זאגן ווי נישט גוט ס'גייט אונז אין גלות, און מיר גיימער אנהייבן אוי הנשמה לך, די נשמה האט נעבעך א לאך, א ביטערן לאך, מען זאגט א קליינעם לאך אין די נשמה איז א גרויסע לאך אין גוף, און א מענטש איז קראנק, ס'איז הנשמה לך, די נשמה איז פיל מיט לעכער, והגוף שלך, דער גוף איז שוין. פיל מיט לעכער, האט שוין אזויפיל צאמגעזינדיגט, בעט מען דאך דעם אייבערשטן חוסה על עמלך, און דאס טוט מען דווקא אינמיטן די נאכט, נישט די מען שטייט אויף זיבן האלב אכט אינדערפרי מען זאגט סליחות, איך ווייס, קען נישט זאגן ס'האט נישט קיין חשיבות ביים רבונו של עולם, באט טינק עבאוט איט, טינק וויפיל חשיבות ס'האט, ס'גייט דאך לפי מאי עבידתא עשו מתעלליותא, לויט וויפיל מען לייגט אריין אזויפיל נעמט מען ארויס. יעצט מען גייט אנהייבן צו זאגן די הייליגע תפילות, קודם וויל איך ענק זאגן וויאזוי ס'איז צוזאמגעשטעלט די צען מלכיות און די צען זכרונות און די צען שופרות. יעצט קודם זאגט מען עלינו פאר מען הייבט אן צו זאגן די מלכיות, דאס איז א תפילה, איך האב ענק שוין אמאל געזאגט דאס האט מתקן געווען יהושע ווען ער איז אריינגעקומען אויף ארץ ישראל, ס'איז זייער א הויכע תפילה, ס'איז מסוגל צו המתקת הדינים, ס'איז מסוגל צו זייער אסאך זאכן, איך האב שוין גערעדט דערפון, ער האט אריינגעלייגט זיין נאמען ישעי' און דעם אליין. יעצט, מען זאגט כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. די ערשטע פון די צען מלכות, השם ימלוך. נאכדעם זאגט מען ונאמר לא הביט און ביעקב, דאס איז א פסוק אין חומש, נאכדעם זאגט מען ונאמר ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. דאס זענען געווען די דריי פון חומש. נאכדעם הייבט מען אן

אז דא ווען מען ענדיגט פון תורה גייט מען נישט צו נביאים מען גייט גראד צו דוד המלך ובדברי קדשך כתוב לאמר דאס מיינט מען אין תהלים די אלע דריי פסוקים זענען פון תהלים דער ערשטער פסוק איז כי לה' המלוכה ומושל בגוים נאכדעם ה' מלך גאות לבש און נאכדעם שאו שערים ראשיכם ויבא מלך הכבוד דאס איז אלעס אין כתובים, און דאס הייסט ובדברי קדשך. נאכדעם הייבט זיך אן ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור, דאס איז שוין צעווארפן פון די נביאים, אבער נישט פון די נביאים הראשונים, אלעס זענען פון די נביאים האחרונים. און נאכדעם קומט מען צוריק ובתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, האט מען דא צען.

זכרונות איז דריי פון חומש, נאכדעם איז דא דריי פון ובדברי קדשך כתוב לאמר דאס איז פון תהלים, און נאכדעם איז דא דריי פון די נביאים אחרונים, כאטשיג דוד המלך איז ער נאך די נביאים אחרונים. יעצט דא די צענטע איז אביסל אנדערש ווי פריער, ווייל ביי מלכות האט מען אויסגעלאזט ובתורתך כתוב לאמר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, נאכדעם האט מען אנגעהויבן די תפילה אלקינו ואלקי אבותינו מלוך. דא איז אביסל אנדערש, די צענטע איז אינמיטן די תפילה פון אלקינו ואלקי אבותינו זכרנו בזכרון טוב לפניך, ס'איז א גאנצע תפילה, און נאכדעם קומט צו וקיים לנו ה' אלקינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור וזכרתי להם ברית ראשונים, דאס איז נאכאמאל זכרונות פון חומש.

אה, רבי נחמן פון ברסלב האט געזאגט אז ביי אונז, רבי נחמן איז געווען אן אייניקל פון דוד המלך, האט ער געזאגט ביי אונז איז זייער גרינג צו האבן א צובראכן הארץ, ווייל דוד המלך האט געהאט א צובראכן הארץ, וועגן דעם דוד המלך איז די שליסל פון דעם גאנצן ראש השנה. יעצט איך זאג עס באריכות ווייל כ'וועל באלד צוקומען צו א דרוש וואס כ'האף אז יעדער האט הנאה דערפון, אבער קודם לאמיר. אפלאזן דא אביסל דעם סדר התפילה. יעצט לאמיר צוגיין אין דעם וואס מען זאגט אלקינו ואלקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, והנשא על כל הארץ ביקרך. למעשה איז אזוי, מען דארף האבן א הכנה צו יעדע מצוה, בפרט נאך ס'קומט אזאלעכע הייליגע טעג, ס'דא יו קען געט אוועי וויט די מינימום אויכעט, אז וועסט נישט מאכן קיין הכנה, ס'וועט קומען ראש השנה, עסט הערן דעם קול שופר, עסט מתפלל זיין, עסט עס זיין ווי מען זאגט יו וויל בי אוט אוו טראבל. אבער צו דאס וועט דיר ברענגען אויף א גאנץ יאר אזא שטארקע סענס אז דאס וועט דיר מאכן אז ווען דו וועסט זיין ערגעץ אונטערוועגנס ווי קיינער איז נישט דא, צו ווי קיינער קוקט דיר נישט נאך, אז דאס וועט דיר אריינברענגען גענוג השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, דאס ווייס איך נישט צו ס'וועט זיין. אזוי ווי כ'האב אמאל מסביר געווען, צוויי מענטשן שטייען אויף צו די ארבעט, דער בעל הבית און דער ארבייטער. דער בעל הבית דארף קיין זייגער נישט אויפוועקן, ער וועקט זיך אויף פון זיך אליינס, דעם ארבייטער דארף מען, ער דארף מאכן א סנוז און ער שטייט ארויף נאכאמאל און ער שלאפט איין, ווייל ס'אינטערעסירט אים נישט די גאנצע זאך, ער גייט נאר מחמת כפייה ווייל ער מוז, ער מוז האבן א פעי טשעק סוף וואך. די זעלבע זאך איז בשעת ארבעט, דער באלעבאס ער לעבט, ער קאכט אין די ארבעט, דער ארבייטער ער שלאפט איין אהער און אהין, עניוועי, דאס איז דער חילוק צו מען טוט עס מיט ליבשאפט צו מען טוט עס אן א ליבשאפט, און די ליבשאפט ווענדט זיך וויפיל הכנה מען לייגט אריין, יעצט איך וויל אייך זאגן, ס'איז דא אין סימן תקפ"ח אין זמן תקיעת שופר ובו ה' סעיפים, איין סעיף איז אז טאמער, סעיף ב', שמע ער האט געהערט ט' תקיעות בט' שעות ביום יצא, ער האט געהערט ניין תקיעות אין ניין שעה, יעדע שעה האט ער געהערט א תקיעה, האט ער יוצא געווען. ואפילו הם מט' בני אדם, אפילו עס איז פון ניין מענטשן, תקיה מזה תרועה מזה תקיה מזה. שא. יעצט איז אזוי, עס שטייט דא אין מגן אברהם, די משנה ברורה ברענגט עס צו, אז יצא ער האט יוצא געווען, זאגט ער, נאר בדיעבד, אם כיוון לצאת, נאר אז ער האט מכוון געווען יוצא צו זיין, ואפילו הסיח דעתו, אפילו האט מען מסיח דעת געווען, והפסיק בדיבור בינתיים, איז ער אויך יוצא. כתב המגן אברהם ברענגט דער מגן אברהם דכל זה בשהה בינתיים שלא מחמת אונס אז ער האט אינמיטן זיך פארזוימט נישט אלץ אן אונס הא בשהה מחמת אונס טאמער ער האט זיך פארזוימט מאונס למשל ער האט געדארפט ארויס גיין אין בית כסא צו די הויזן זענען געווארן פיל מיט מי רגליים צו כדומה דעמאלטס אם שהה אפילו רק כדי לגמור את כל הסדר אפילו ער האט זיך נאר געזוימט ער זאל ענדיגן למשל ביי מלכיות ביז צו מלכיות צו ביז זכרונות צו ביז שופרות יחזור לראש אותו הסדר לפי פסק רמ"א בסימן ס"ה דארטן רעדט מען טאמער ער איז נישט געווען א גוף נקי ולענין אם צריך לחזור לברך איז א גאנצער מיט דעם שוין דאס איז זייער א פיינע זאך יעצט הערט אויס דא מוראדיגע ווערטער. שמע ט' תקיעות זאגט די משנה ברורה אין ביאור הלכה עיין מה שכתבנו במשנה ברורה לענין אם הפסיק מחמת אונס, אז דעמאלטס אפילו ווען ער האט נאר דעם סדר און ביז דעם סדר מוז ער אנפאנגען פון אנפאנג. קשה לפי זאגט ער ס'איז מיר שווער לפי מה שהכריע המגן אברהם בסימן ס"ה שלא להחמיר בהפסיק מחמת אונס אלא אם כן כשהאונס היה בגוף הדבר כגון שלא היה אדם ראוי מחמת גוף נקי, דארט שטייט קלאר אז דער אונס מוז זיין דווקא אויב דער גוף איז אים נישט געווען נקי, אוי. שלא היה המקום ראוי, שלא היה המקום נקי, ער איז געשטאנען אויף א פלאץ וואו עס איז נישט געווען א פלאץ וואס איז געווען ריין. אם כן, אזוי שטייט אין הלכות תפילה, אם כן לכאורה לא שנו זה רק בתפילה, או בברכת המזון ובהלל און ובמגילה, שעל כל פנים צריך להזכיר שם ולומר דברי תורה במקום מטונף, וויבאלד ביי די אלע פלעצער וואס עס שטייט דארט אויבן אין הלכות תפילה, אדער תפילה ברכת המזון הלל און מגילה וואס ער מוז דאך זאגן אידישע ווערטער און ער קען עס נישט זאגן ביי מקום מטונף ממילא הייסט עס א הפסק הערט ווערטער פון ביאור הלכה מה שאין כן בתקיעות שהן רק מעשה מצוה ס'איז נישט מער ווי א מעשה מצוה אויסצוהערן און ווי שטייט מ'טאר נישט הערן אין בית כסא? שטייט אין ערגעץ נישט. והיכא מצינו זאגט ער שאסור לקיים מצוה כשגופו אינו נקי, ווי שטייט אז מען איז מחויב מקיים צו זיין א מצוה ווען דער גוף איז נישט ריין, או במקום שאינו נקי אבער אויף א פלאץ ווי עס איז נישט ריין? פרעגט ער א קשיא, האם אסור ללבוש טלית של ד' כנפות כשגופו או המקום אינו נקי? ווען איינער גייט מיט ציצית ווען ער גייט אין בית כיסא מוז ער עס אויסטוהן ווייל דער גוף איז נישט ריין צו דאס פלאץ איז נישט ריין?

און סע, עס האָט אים, ער האָט געדאַרפֿט אַרױסגײן, און סע האָט אים אָנגעהױבן צו רינען די מי-רגלים, פּוסק עד שיכלו המים וחוזר לתקוע מראש להלן על הסדר, ואם תקע בשעה שהמים היו שותתים, או אפילו מצא צואה במקומו, טאָמער האָט ער געבלאָזן בשעת ער האָט געמאַכט קטנים, אָדער ער האָט געטראָפֿן צואה בשעת ער האָט געבלאָזן, יצא איז ער יוצא, קיצור מ'איז יוצא. זאָגט ער אָבער ומכל מקום יש לו לחזור לתקוע בלא ברכה. בקיצור. איז דא דא א גאנצע זאך צו מ'מעג הערן תקיעת שופר אין בית כסא. יעצט, למעשה די משנה ברורה פירט אויס אז מ'קען זאגן בפשטות, אזוי ווי שטייט מ'טאר נישט ענטפערן אמן אין א בית המרחץ, ווייל מ'טאר נישט מהרהר זיין בדברי תורה, קען זיין אז בשעת ווען ער איז מקיים די מצוה פון לאמיר זאגן תקיעת שופר, איז דאס איז דאך אן עבודה, איז למעשה איין לעשות עבודת השם דרך בזיון דהבה בכלל דיזי מצוה וגדולה מזי אמרי במסכתת ראש השנה דאסער לצחצח שופר של ראש השנה מ'טאר נישט אפרייבן דעם שופר במי רגליים מפני הכבוד והראי רק הכשר מצוה וכל שכן א מצוה בעצמה סאו די ווארט איז אז וויבאלד מ'דארף מהרהר זיין בדברי תורה מ'גייט בלאזן שופר מען דארף מהרהר זיין וואס די כוונות זענען, ממילא איז דאס נישט גלייך אז מען זאל דאס טון ווען מען איז נישט ריין. יעצט וויל איך אייך זאגן, עטס זעטס? קענסט גיין אין בית כסא פון א גרויסע שול, קענסט אויסהערן די תקיעת שופר און דו קענסט יוצא זיין. און וויל איך אייך פרעגן, וועלכער מענטש וואלט דאס געטון? בפרט נאך ווען דער שופר איז דאך דאס וואס ס'ברענגט אראפ די גאנצע די גבורות, די דינים, איז עס ממתיק, ס'ברענגט אראפ. די רחמים, דער אייבערשטער שטעלט זיך אויף פון כסא דין אויף כסא רחמים, דאס איז דאך די היילייט פונעם ראש השנה, דעם יום תרועה, ס'איז דאך מורא'דיג, יעצט וועט עטס כאפן דעם חילוק וואס דאס הייסט ווען א איד גרייט זיך צו דרייסיג טאג פון אלול, און ער קומט צו צום ראש השנה צו דעם שופר, צו א איד וואס ער העי, ס'גוט, צו אלול, ס'איז די זעלבע ווי יעדער טאג. רבי חזקאל לעווינשטיין האט אמאל געזאגט א דרשה אין די ישיבה, זאגט ער אזוי, אויב א מענטש קומט נישט צו מיט א הכנה, זאגט ער, איז דער יום הילודה, די בירטדעי, די יום המיתה, די יום החופה, די יום החתונה, אלעס איז דער זעלבער טאג, ס'איז נאר א דיפרענט אין צייט, דאס געשעהט ווען ער ווערט געבוירן, דאס געשעהט ווען ער שטארבט, און אינמיטן האט ער חתונה. א מענטש מוז כסדר גיין מיט התבוננות, ער מוז זיך צוגרייטן, און אז ער גרייט זיך צו, דעמאלטס האבן די אלע הייליגע ווערטער פונעם ראש השנה דאווענען, און די אלע צען מלכיות זכרונות שופרות, האט עס א השפעה, ס'באקט זיך אים אריין אין הארץ. און טאמער נישט איז עס גארנישט. האסט מקיים געווען מצות שופר, נאו פראבלעם, מ'קען דיר גארנישט טון פאר דעם, אבער דער שופר האט דיר צוגעברענגט דעם היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, דו האסט באקומען אביסל יראת שמים פאר'ן אייבערשטן, גארנישט, ס'איז א טאג ווי יעדער טאג, נאר אן אנדערן טאג לייג איך תפילין און יעצט בלאז איך שופר. און דאס איז וואס מ'דארף וויסן, רבותי, מ'מוז צוגיין צו אים מיט א ריכטיגע הכנה יעצט. ס'איז דא דער וואלינער נוסח, דאס איז דער ברסלב'ער נוסח, דאס איז זייער א שיינער נוסח, א מורא'דיגער שיינער נוסח, עס האט אזאלכע זיסע תנועות, איז איינע פון די תנועות גייט דארטן אזוי, בעט דעם אייבערשטן מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך.

פון אן אנדערן איד, און דער קאנטראקט איז געווען ביי ר' מעכל'ס טאטן, ר' מעכל דארפמאן'ס טאטע איז געווען דער רב, און ער איז געקומען דעמאלטס צו פארן ביז לעמבערג צו מאכן דעם קאנטראקט, א אידישן קאנטראקט, און כ'האב עס, כ'האב עס געשיקט פאר זיינע אייניקלעך, כ'האב געשיקט נישט די ארידזשינעל, ארידזשינעל האב איך ביי מיר אינדערהיים. עכ"פ, למעשה, דער איד האט מיר געזאגט, דיר וועט עס זיין אינטערעסאנט, אפשר וועסטו וויסן ווער דער דארפמאן איז, איך ווייס נישט, איך בין מילא נישט, האלט נעבעך נישט אידישקייט, אים איז עס נישט אינטערעסאנט. האט עס מיר געגעבן א מתנה. בקיצור, איך האב אסאך גערעדט מיט דעם ר' מעכל, דער ר' מעכל איז געווען א צדיק יסוד עולם, ער האט מיר געזאגט אזוי, ער איז געזעסן אין תפיסה אין סיביר, פאר האלטן אידישקייט איז ער געזעסן אפשר צען יאר, ווען איז געווען די יונגסטע יארן, די שענסטע יארן פון די צוואנציג ביז די דרייסיג, זאגט ער, ער איז געווען נעבעך אין די תפיסה, און יעדע נאכט פלעגן קומען זונות פון די געגנט ארום און ארום פון סיביר, און מען האט באצאלט פאר דעם גרויס געלט, און מען פלעגט זיי אריינלאזן, דעם פריזנער האט מען נישט ארויסגעלאזט, אבער מען האט אריינגעלאזט די זונות, דאס איז געווען א חלק פון די. ביזנעס דארט, האט מיר רבי מעכל אמאל געזאגט, דו ווייסט נישט וואס דאס הייסט פון די צוואנציג ביז די דרייסיג מיטצומאכן אזאלכע נסיונות און קיינמאל נישט אנרירן קיינעם און נישט האבן צוטון מיט קיינעם, שפעטער האט ער טאקע זוכה געווען, ער האט געפירט דעם דעם גאנצן ברסלב'ער קיבוץ, ער ער האט אסאך געטון, דער מענטש האט נישט פארפעלט איין יאר צו זיין ביי רבי נחמן ראש השנה, נישט פארפעלט, אפילו אין די שווערסטע צייטן. מען האט אפילו פארציילט א מעשה, א מעשה באריכות, איך וויל נישט יעצט פארציילן, כ'וועל עס אפשר אמאל פארציילן, כ'האב עס שוין אמאל פארציילט, מיטן סאטמאר רעבן, די רעבעצן האט געשיקט הונדערט דאלער מען זאל מתפלל זיין ביים ציון פון ר' נחמנ'ן אין די שווערסטע צייטן, און ער איז געפארן מתפלל זיין, ס'איז אים געבליבן עפעס פופציג זעכציג דאלער, ווייל עס האט אים געקאסט שפעזן. צוגעקומען א איד און ער האט געזאגט, רבי איד, איך קום יעצט פון סיביר נאך זיצן צוואַנציק יאר, כ'האב נישט קיין קליידער אהיימצוגיין, כ'האב פארפוילטע קליידער, געב מיר עפעס, זאגט ער הער, ס'איך געב דיר פֿופֿציק דאלער אויפן רובל, און גיי קויף דיר און קלייד דיך אויס, זאגט אים דער איד איך ברויך נישט דאס געלט פון אייך, איר ווייסט נישט וואס איר האט יעצט געטון. און דער איד איז נעלם געווארן. ר' מעכל האט אלץ געהאלטן אז דאס איז געווען אליהו הנביא געקומען זען צי ער טוט טאקע גוטס מיט דעם געלט, און נאכדעם דער רבי קיין עין הרע האט זיך אביסל צוריק געכאפט און אזוי ווייטער האט מען פארציילט מורא'דיגע עניינים, אונז האמיר גערעדט מיט אים יעדן ראש השנה זעמיר געזעסן אינאיינעם, פרעג איך ר' מעכל איך וויל אייך פרעגן עפעס אז איר זענט געווען א אינגערמאן איר האט נישט געזען די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, וויאזוי האט איר זיך געהאלטן? וואס האט איר געהאלטן אז ס'וועט נאכאמאל צעפאלן די טויערן? וואס האט איר געהאלטן אז מ'דארף אייך נישט אויפפיקן א שיינעם טאג און אריינווארפן אזוי ווי אייער טאטן, מ'האט אים אריינגעווארפן אין א לעבעדיגן גריב? וואס האט אייך געהאלטן? זאגט ער נחום, מיך האט געהאלטן די גאנצע צייט, לאמיך דיר זאגן, ביי מיר איז איינגעבאקן אין הארץ. וידע כל פעול כי.

און יעדער מענטש דארף וויסן אז דער אייבערשטער האט אים געמאכט פאר א צוועק, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יציר כי אתה יצרתו, דער אייבערשטער האט אים באשאפן פאר א צוועק, דאס האט מיך געהאלטן פֿערציק יאר אינעם חושך כפול ומכופל, נאכדעם וואס זיי האבן מיין טאטן געהארגעט, זיי האבן אים אריינגעווארפן לעבעדיגערהייט און איך האב עס צוגעקוקט, און איך בין געווען אין סיביר צען יאר, און איך האב מיך נאכאלץ געהאלטן. דאס איז דער וידע כל פעול כי אתה פעלתו. רבותי, אז דאס זאל אריינבאקן זיך אין הארץ אז ס'זאל קענען האלטן די מענטש אין די שווערסטע נסיונות, דארף מען האבן א הכנה צו דעם. מען קען נישט צוקומען ראש השנה און אויסהערן אין בית כסא תקיעת שופר און ס'עט זיין אלעס אין ארדענונג. יעצט אין בית כסא און נישט נאר אין בית כסא, אין בית מדרש קען מען אויך האבן א נישט גוף נקי. מען קען האבן א קישוי אבר, מען שטופט זיך איינער אין צווייטן, מען קומט צו צו השחתה. עטס ווייסט אז זרע לבטלה. איז א מחלוקת צי ס'איז גאר הארבער און אסאך ארגער ווי מי רגליים. ביי מי רגליים איז גענוג אז מ'לייגט צו א רביעית, ביי זרע לבטלה מוז מען עס אינגאנצן אפרייבן. סאו בקיצור, דאס איז וואס מ'דארף וויסן. אונז זעמיר אין פאר א גרויסע זאך, מ'טיילט גרויסע אוצרות, אבער מ'דארף זיך צוגרייטן. ס'איז דא א איד וואס ער האט דא חתונה געמאכט זיינע קינדער, ער האט געברענגט פון רוסלאנד פינף וואוילע מיידלעך, כ'וויל נישט זאגן יעצט ווער ווייל ס'איז שוין. צו אויסגעמישט אין כלל ישראל ס'איז שוין נישט וויכטיג. האט ער מיר דערציילט אמאל איך בין געווען אין פילאדעלפיע שמואל קאמענעצקי'ס ישיבה איך האב אים דארט געטראפן האט ער מיר פארציילט אז ער האט געהאט פינף זעקס מיידלעך און פינף זעקס בחורים וואס זיי זענען אלע געקומען און מ'האט געלערנט דארטן ער האט זיי געלערנט אידישקייט ער איז געבליבן אין רוסלאנד ער האט געוואלט נעבעך ארויסגיין האט נישט געהאט נאך די מלחמה קיין געלט איז ער צוריק געפארן צו זיך אהיים אין די קארפאטן צו נעמען אביסל עפל פונעם פעלד און ער וועט עס פארקויפן און מ'האט צוגעשפארט די טיר אין מאי דעם פיפטן און ער איז דארטן פארבליבן און פארטיג. על כל פנים איז האב איך אים געזאגט האט ער מיר דערציילט אז ס'איז געקומען דארט פינף בחורים אויכעט לערנען האב איך געזאגט זייער גוט ווייל אז דו ביסט געגאנגען אויפציען אין רוסלאנד קינדערלעך אויפן נוסח אז זיי האבן אריינגעפירט דא אין ווילאמסבורג צו די שענסטע שטיבער, מוז דאך זיין אז דו ביסט א געוואלדיגער מחנך, יעצט וויל איך דיך פרעגן, ווי איז געווען דיין נארישער שכל? דו האסט דאך געוואוסט אז ס'איז נישט דא מיט וועם חתונה צו מאכן, האב איך אים געזאגט, אה, יעצט אז ס'האבן זיך געדרייט ביי דיר פינף בחורים אויכעט, און דו האסט זיי אויכעט מקרב געווען צו אידישקייט, האסטו געהאט א חשבון אז די פינף בחורים קענען נעמען דיינע פינף מיידלעך? זאגט ער, ניין, ניין, ניין, נחום. מיינע פינף מיידלעך זענען געווען אזוי ווי א ווילימסבורגער מיידל און ווי א ירושלימער מיידל, די פינף בחורים זענען געווען שוואכע זאכן, זענען געקומען מהיכי תיתי, כ'האב זיי נישט אוועק געווארפן, אבער זיי האבן נישט געהאלטן געהעריג שבת מיט גארנישט, פרעג איך נו וואס איז געווען דיין חשבון, ווי, וואס וועסטו טון ווען דו וועסט דארפן טון שידוכים מיט דיינע קינדער, מיט וועם וועסטו זיי חתונה מאכן, דו האסט דאך נישט געוואוסט אז די טויערן וועלן זיך אמאל אראפברעכן. האט ער מיר געזינגען דעם זעלבן, דעם זעלבן לידעלע.

מלך און מלכי ישראל מקוים בשלום. ס'איז די זעלבע ווערטער, ס'איז די זעלבע אריינגעבאקן אין הארץ געווען ביי דעם איד, דער אייבערשטער האט מיך דא געשיקט פאר א צוועק, איך וועל האלטן אידישקייט, איך וועל אויפכאווען מיינע קינדער אידיש, איי מיט וועמען וועל איך זיי חתונה מאכן, העי, דער אייבערשטער וועט זיך זארגן, דאס איז נישט מיין זארג, מיין זארג איז איך זאל טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון מיר. ס'איז געווען דא אין בארא פארק א לוויה פון א איד. א רוסישער פאוער אן א בארד, ער האט נישט געהאט קיין קינדער, ס'איז איינגעפירט דא אין בארא פארק אין די חברה קדישא אז אויב איינער שטארבט אן א קינדער דאן מאכט מען נישט די לוויה ביז ס'קומט א מנין און מ'זאגט א קדיש נאכן כאטש איין קדיש זאל אים באגלייטן, ס'איז געוען עפעס איין אינדערפרי און די גאנצע שטאט פאר סאם ריזען איז געווען ביזי, קיינער האט נישט געוואלט אריינקומען יעדער האט געהאט אן אנדערן תירוץ, ס'איז געוען פינף זעקס אידן דארטן אין די חברה קדישא און נאך א איד צוויי דריי אבער. מען האט נישט געקענט צוזאמשטעלן א מנין. זאגט די טשעפעל פאר די פרוי, ליסן, אונז מוז מיר דא פארן, דא איז דאך אזוי ווי א באס סטעישן, יעדע שעה פארט ארויס א לוויה, אונז האמיר באלד נאך א לוויה, סאו מען מוז אנהייבן צו טראכטן פון מאכן די לוויה אן א קדיש. זאגט זי, פיין. זאגט זי, כ'וויל זאגן א הספד אויף מיין מאן. זאגט מען איר, דא זאגן נישט קיין פרויען קיין הספדים אויף קיין מענער, אז איר ווילט זאגן א הספד אויף נעמט אים ערגעץ אנדערש. זאגט זי, אקעי כ'האב נישט געוואוסט, אנטשולדיגט, אנטשולדיגט, יעדער ווערט דאך גראד גאט'ס פארזארגער און מען מאכט קולות, זאגט זי, כ'האב נישט געוואוסט. זאגט זי, אבער איך קען מיך געזעגענען פון מיין מאן, זאגט זי, יא, געזעגענען קענט איר, גייט זי אריין, אזוי האב איך אפגעטיילט די מענער און די פרויען, זי גייט אריין דארטן ווי דער ארון איז, און זי זאגט, מיין מאן געווען געזונט, מיין מאן איז געווען געזונט, איך געווען געזונט, א וואסער איז נישט געווען, האט ער מיך נישט אנגערירט פערציג יאר, ס'איז נישט געווען קיין מקווה, ביי די קאמוניסטן האט ער זי נישט אנגערירט פערציג יאר, האב איך דעמאלטס געזאגט פאר די חברה קדישא, איר ווייסט וואס, קיינער קומט נישט דא אריין. דער איד דארף נישט אונזער קדיש, דער איד איז העכער פון אלע קדישים פון די שטאט, דער איד איז א קדוש. אויף גרויסע תלמידי בעל שם האט מען אזא זאך נישט פארציילט, סא דו פארשטייסט נישט פארוואס קיינער נישט דא צו זאגן א קדיש. און נאכדעם נאך א זאך, וועלכער איד היינט אין בארא פארק איז ווערד צו זאגן א קדיש אויף אזא מענטש?
ווער?
ס'איז א דזשאוק. ווער האט געהאלטן דעם איד אין די גרעסטן חשכות אין גלות, ווען ער האט נישט געוואוסט אז ס'וועט אמאל ווערן גוט, ער האט דען געוואוסט אמאל אז ס'וועט ווערן גוט, ס'וועט ווערן צוריק אידיש, ער וועט קענען ארויסקומען אויף אמעריקע, ער וועט קענען האלטן תורה ומצוות, ווייל דער איד האט פארשטאנען וואס דאס הייסט וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה
יצרתו. דער אייבערשטער האט אים געוואלט האבן דארטן אין רוסלאנד באהאלטן אז א איד זאל זיך מוסר נפש זיין, די גמרא זאגט ווען ס'וואוינט א רווק אין א שטאט רופט דער אייבערשטער יעדן טאג אויס אין הימל זעסט דער איד ער זינדיגט נישט, שטעל דיר פאר ווען איינער איז פארהייראט און ער איז א רווק, וואס דער אייבערשטער טוט דעמאלטס, ער טאנצט שמחת תורה מיט דעם איד, דאס איז דער וידע כל פעול, אויב מען געוויינט זיך צו אין הארץ מיט א הכנה, און מען רעדט די ווערטער ראש השנה, קומט אראפ אזא אור אז א גאנץ יאר באגלייט עס, אז ס'גייט א מיידל ארבעטן.

דו האסט איר געשיקט אין דעם מקום נסיון אז זי זאל זיך צוריקהאלטן, דעמאלטס וועסטו האבן א הנאה, דעמאלטס וועט דיין כבוד ארויפגיין לעילא לעילא, און דער אייבערשטער וועט זאגן, איך האב אזא פאלק ווי דער אידישער פאלק. יעצט אונז געפינמער אין זוהר הקדוש, צווחין ככלבים, הב הב, האו האו, אידן שרייען, דער אייבערשטער זאגט, אה, זיי דאווענען נישט, זיי מיינען נאר זיך, זיי שרייען א גאנצן טאג, הב הב, געב געב געב, בעיסיקלי, דארף מען דען אונז נישט בעטן דעם אייבערשטן פאר אלע זאכן, פאר פרנסה און פאר אלע זאכן וואס מען דארף האבן? וואס הייסט זיי שרייען ככלבים הב הב? די וואך איז געגאנגען די סדרה פון ביכורים וענית ואמרת, דו זאלסט דאנקען דעם אייבערשטן, כ'האב שוין גערעדט א גאנצע אריכות פאריגע וואך אז אז איינער איז כופר בטובותו של חברו לבסוף איז ער כופר בטובותו של הקדוש ברוך הוא. וואס דארף מען טון ראש השנה? קודם דארף מען זאגן רבונו של עולם, שקויעך פארן גאנצן יאר. אזוי ווי איך זאג פאר די קינדער זיי קומען אהיים פון קעמפ, איינער האט דאס באצאלט? אונז זעמער שולדיג פארן רבונו של עולם אסאך, אונז דארף פאר אים זאגן קודם כל שקויעך פאר די אלע מתנות חינם וואס דו האסט אונז געגעבן, און יעצט וויל איך דיך בעטן אויף ווייטער אויכעט כאטשיג איך בין נישט ווערד. ס'דא א משל פון דובנער מגיד, זייער א זיס משל, זאגט ער אזוי, ס'איז געווען א איד, ס'איז געווען זייער רייך אין שטאט, געהאט א בת יחידה, ס'איז געווארן א כלה, האט געוואלט חתונה מאכן, און דער סוף איז געווען, ער האט געדינגען א זעקס און צוואַנציק מיוזישענס און פֿופֿצן דעיס און קעיטערערס, פֿינף פון די גרעסטע פון די גאנצע שטאט, מען האט געברענגט פון אלע זייטן פראם ניער ענד פאר, פיאקער, ס'געווען, מען האט איינגעלאדענט די גאנצע שטאט, ס'האט אבער געדויערט א יאר ביז פון ווען זי א כלה געווארן ביז זי האט חתונה געהאט, למעשה אין ביטווין דעם יאר איז דער איד נעבעך געווארן לא עלינו ולא עליכם א יורד. האט ער זיך באראטן מיט זיין ווייב וואס טוט מען דא? זאל איך אפזאגן די גאנצע חתונה איך האב נישט וואס צו באצאלן? זאגט זיין ווייב ניין די קענסט נישט פארשעמען דיין טאכטער די קענסט נישט פארשעמען דעם עולם די קענסט נישט די קענסט נישט. די חתונה איז געווארן נענטער און נאך נענטער ס'איז שוין געווען די שבת אויפרוף און יעדער פרייט זיך דער גביר מאכט חתונה ס'וועט זיין מ'האט איינגעלאדן די גאנצע שטאט ס'וועט זיין צו עסן און פון אלעם גוט למעשה אבער דער גביר אין הארץ איז געווען זייער צובראכן ער האט דאך געוואוסט דאס וועט מען מוזן באצאלן גראד נאך די חתונה. שוין, די פרוי האט געזאגט ניין פארשעם נישט קיינעם גיי ווייטער. קיצור, שוין געקומען. מען האט שוין געהאלטן ביי ויהי בשירין מלך ביששב ראשון יחד יחד שבטי ישראל מען גייט שוין אונטער די חופה, אים ציפט אין הארץ יעדער פרייט זיך אבער דער גביר איז צובראכן. בקיצור, ס'איז שוין דורך געגאנגען די חתונה, דא ביים בענטשן האט מען שוין אנגעהויבן ווייטער צו געבן נאך משקאות מיט אייזקרים, ס'איז געווארן לעבעדיג, און אים ווי מער ס'דויערט ס'ציטערט אים דאס הארץ, וואס טוט ער פינף מינוט ארום? בקיצור, מ'האט שוין אנגעהויבן די מצוה טאנץ, מ'האט שוין געענדיגט, מ'דארף באצאלן, יעצט וואס טוט ער? זאגט דער דובנער מגיד א משל. א מענטש איז אבער נישט אזוי, ער איז שולדיג א גאנץ יאר פארן אייבערשטן חובות, קומט אבער א צייט ווי ראש השנה וואס ער בעט ביים אייבערשטן אז ער וויל האבן נאך, זאגט אים קודם דער אייבערשטער זאג מיר קודם א שקויעך אויפן אלטן, שריי נישט ככלבים הב הב, זאג קודם א שקויעך, דו האסט געבארגט, זאגט ער דאס איז דער חילוק צווישן אייבערשטן און א בשר ודם, ביי דעם בשר ודם דער איד האט געמוזט באצאלן. וויאזוי ס'איז נישט געווען, הי דידנט געט עוועי וויט איט, ביים אייבערשטן אויב מען זאגט, רבונו של עולם, כ'האב געזינדיגט, איך טו תשובה, איך בעט דיך איבער, כ'וועל עס מער נישט טון, ביסטו מער גארנישט שולדיג. איז אלעס, אלע נאוטס, אלע בילס, אלע אינוואויסעס איז פארברענט. דאס איז די ווארט פון צווחין ככלבין הב הב, קוים ער בעט שוין נאך, נאך, נאך, נאך, העי, זיץ רואיג, קודם זאג שכוח רבונו של עולם, דאס יאר איז געווען גאנץ גוט, פרנסה איז געווען נישט שלעכט, כ'האב געהאט א בעיבי, כ'האב געהאט צוויי בעיביס, כ'האב געהאט א גוטן יאר אין די ביזנעס, כ'האב געהאט א גוטן אינוועסטמענט וואס האט געטראגן, כ'האב א שידוך געטון, כ'האב שוין אן אייניקל, כ'האב אונטערגעפירט אן אייניקל אונטער די חופה, האט זיך א מענטש אמאל אראפגעשטעלט זאגן פאר ראש השנה פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, שכוח פארן יאר? ניין! ער גייט שוין צו צום ראש השנה, רבונו של עולם געב און געב און געב! ס'האט א איד אמאל געטייטשט ותן איז גע געלט, תן איז געלט און פחדך איז געלט! אלעס איז געלט! שוין וויל ער נאך! דעמאלטס ווערט מען צווחין ככלבין, הב הב! און דעמאלטס ווערט דער אייבערשטער חלילה ברוגז! זאג א גוט ווארט פארן אייבערשטן, האסט פאר מיר געטון אזויפיל, כ'האב געגעבן צדקה, אפשר נישט גענוג, אפשר פאר דעם ארעמאן האב איך איך האב אים אביסל באליידיגט, אפשר דא האב איך געטשעפעט א מענטש שלא לצורך, כ'בעט איבער יעדן, כ'בעט איבער דעם אייבערשטן, און נאכדעם זאגט מען פונעם אייבערשטן, דאס איז א הודאה אויפן עבר, און א בקשה אויף להבא. בכלל מ'גייט יעצט אריין די הייליגע טעג דער ענין פון תשובה, דאס איז אזא זאך. ווייל דאס מאכט נישט קיין סענס, ס'האט נישט קיין שום בעקגראונד אין שכל, נאר דער אייבערשטער האט געוואוסט אז ער האט באשאפן א וועלט מיט א סמך מם, און אז ס'וועט נישט זיין קיין תשובה, איז איידער ער האט נאך באשאפן די וועלט האט ער עס אריין געבויט אין די וועלט, רב צדוק איז זייער שיין מסביר, תשובה האט נישט קיין ס ס ס, וויאזוי קען זיין אז דאס דאס דו האסט געהארגעט הרי שבעל, האסט בועל געווען אן ערווה, הרי שהרג ער געהארגעט איינעם, גייט ער יעצט תשובה טוהן, ער זאגט רבונו של עולם איך טוה תשובה, קומט דער. מחשבה פון תשובה, עס איז עוקר די מעשה וואס ער האט געטון. די גאנצע פארוואס תשובה העלפט איז ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט מ'וועט נישט קענען עקזיסטירן אן א תשובה, אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא, די גמרא זאגט שאלו לחכמה וואס איז איינער האט געזינדיגט איז ימות, מ'האט געפרעגט די נבואה האט ער געזאגט ברענג א קרבן. געפרעגט דעם אייבערשטן האט ער געזאגט טו תשובה, די מדרש ברענגט ווען אדם הראשון האט געזינדיגט האט דער אייבערשטער גוזר געווען מיתה אויף די וועלט, האט אים דער אייבערשטער געזאגט טו תשובה און איך וועל דיר מוחל זיין, זאגט ער איך קען נישט, ווייל ער האט נישט געהאלטן אז תשובה קען עוקר זיין א מעשה, א מחשבה זאל עוקר זיין א מעשה, קין האט געהארגעט הבל. און קין גייט ארום אפאר טעג שפעטער און ער איז זייער פרייליך, פרעגט אים אדם הראשון, וועיט א מינוט וויאזוי ביסטו געווארן מער אזוי פרייליך, דו האסט דאך געזינדיגט, דארפסט דאך זיין א דרעטליגער, זאגט ער וועיט א מינוט, עשיתי תשובה ונתפשרתי עם קוני, איך האב תשובה געטוהן, איך האב מיך אויסגעגליכן מיטן רבונו של עולם, האט ער געזאגט וואס? מען קען זיך אויסגלייכן מיט תשובה, זאגט ער, יא, דער אייבערשטער האט מיך עס מיר אליינס אנגעטראגן, ס'איז געווען זיין איידיע, זאגט ער, אויב אזוי האט ער זיך געכאפט אין קאפ און געריסן, אוי וואס וועט זיין מיט מיר, פארוואס האב איך נישט תשובה געטון, אט זאגט דער מדרש, האט ער אנגעהויבן צו זאגן מזמור שיר ליום השבת, איך האב ענק דאס געזאגט, דער שבת איז דער מקור התשובה, אין שבת ליגט תיו שין בית תשב, אזוי זאגט דער סידורו של שבת, און דאס יאר קומט נאך א שבת געבינדן מיטן ראש השנה, און ס'איז אזא אינטערעסאנטער. שבת, אז מען קען גאר בלאזן שופר דעם ערשטן טאג ראש השנה, ס'איז נישט אז ס'געפאלט זיך דער ערשטער טאג אום שבת און מען קען נישט בלאזן שופר, קענסט בלאזן שופר און ס'איז ממשיך די קדושה פון שבת, סאו דאס יאר איז די צייט באמת זיך תשובה צו טון, און ס'איז נאך אויך שנת השמיטה וואס כ'וועל נאך רעדן עקסטרע וועגן דעם. סאו תשובה איז אזא מין גוטע זאך וואס דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן און ער האט עס אונז אנגעטראגן, אונז האבן מיר עס אים נישט געבעטן אפילו, אדם הראשון אפילו נאכדעם דער אייבערשטער האט אים שוין געזאגט טו תשובה האט ער נישט געגלייבט ס'וועט העלפן. סא רבותי, עשיתי תשובה ונתפשרתי עם קוני? מען דארף וויסן, דער אייבערשטער האט געגעבן א גוט יאר, און וויאזוי עס איז געווען אמאל איז איינעם נישט געווען אזוי גוט, ס'דאכט זיך אים אויבן אויף אז עס איז נישט געווען אזוי גוט, מען דארף זיך יעצט אפשטעלן, קודם זאגט מען הגדתי היום לה' אלקיך אוי רבונו של עולם שכוח, א שכוח פאר אלעם, איינער האט חתונה געמאכט א קינד, האט ער אמאל געזאגט פארן אייבערשטן שכוח? קוק דער סיגוטער רב האט חתונה געמאכט אן אייניקל, און. מען האט אים געזאגט ס'איז שוין דריי פארטאגס זאל זיך גיין אראפלייגן, זאגט ער אראפלייגן? זאגט ער כ'האב פארלוירן א פרוי מיט א שטוב מיט קינדער, כ'האב קיינמאל נישט געוויסט ס'וועט נאך בלייבן פון מיר א זכר, האט מיר דער אייבערשטער געהאלפן כ'האב א שטוב מיט קינדער פון די נייע פרוי, און כ'האב שוין אפילו חתונה געמאכט אן אייניקל, לייגן זיך שלאפן איך גיי יעצט אין שול אויסזאגן גאנץ תהילים, האט דאס א איד א מחותן אמאל געטון? ניין! ער איז געווען ביזי, דער האט נישט באקומען די עליה מיט יענע עליה, דעם האט מען געגעבן מער דעם ווייניגער, ס'קומט א ראש השנה וואס האסטו אינזין? האסטו אינזין? ער האט באקומען חמישי, ער האט מעהר געלט, ער האט שנדר צוואנציג טויזענט, ער האט שנדר צען טויזענט, מען האט פארקויפט די עליות, איך האב נישט קיין געלט צו קויפן, איך זיץ אונטן אן, יענער זיצט אויבן אן, האסט אינזין שטותים מיט נארישקייטן אין א צייט ווען דו קענסט קונה זיין אלע וועלט פאר דיר און פאר דיינע קינדער עד סוף כל הדורות. א איד האט היינט געגעבן אן ערליכן קרעכץ דאס קען זיין אוראייניקלעך באגלייטן אין רוסלאנד איז געווען אידן וואס זענען אראפגעפארן פון וועג גראד און ס'איז געווען וואס זיי האבן זיך געהאלטן יארן יארן האבן די צדיקים געזאגט דאס איז אן ערליכע קרעכץ פון א באבן ווען זי האט געזען ס'איז אריינגעקומען די קאמוניסטן האט זי געזאגט רבונו של עולם ה' ראטעווע מיינע קינדער און די אייניקלעך האסטו א געוואלדיגע געלעגנהייט און מען איז ביזי ס'איז ארויסגעקומען דער איד מיטן בלאט מיט די אלע צייטונגן מיט באשרייבן דעם מיט יענעם מיט באשמוצן דעם און דעם מיטן אויפהייבן זה ישפיל וזה ירים דאס איז אזא מין טייט צייט, ס'איז ווי מען זאגט ס'איז די אנגעשטרענגסטע און די מאוסט הייעסט פיעק טיים וואס איז דא ביי כלל ישראל אויפן גאנצן יאר. ס'קומט די טעקס סיזען פאר עיפריל פופצן, ווערט יעדער צודרייט, אוי יו העוו טו מיט די דעדליין, און ביי יעדע זאך איז אזוי, יו העוו טו מיט די דעדליין, ביי די אקאונטינג סייקל, ביי דעם סייקל, ביי יענעם סייקל, יעדער מוז מיטן דעדליינס, דעמאלטס האט מען נישט קיין צייט פאר גארנישט, דאס איז די העכסטע צייט פונעם גאנצן יאר פאר יעדן. איד. און אז דו וועסט דיך אונטערנעמען מיט א הכנה און דו וועסט צוקומען צו די צייט, וועסטו געדענקען א גאנצן יאר, ס'וועט אין דיר ברענען ווי דו ביסט געשטאנען ווען דו האסט אויף דיר מקבל געווען דעם עול מלכות שמים, און ווען דו האסט געזאגט וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, דער אייבערשטער ערווארט פון דיר עפעס ווייל ער האט דיך באשאפן און ער האט דיך צוזאמגעשטעלט, און ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך דו וועסט מיטנעמען איבעראל דעם אייבערשטן. און אז דער בעל דבר וועט אנהייבן מיט זיינע זאכן, קום יעצט צו א זונה, צו יעצט זאלסטו דאס טון, צו יעצט זאלסטו גיין זינדיגן דארטן, צו יעצט זאלסטו כאפן א בחור'ל אין מקווה, צו יעצט זאלסטו גיין כאפן א בחור'ל אין בית מדרש, צו אין בית כיסא, וועסטו זאגן איך קען נישט, איך האב דאך אויף מיר גענומען כ'ה' אלוקי ישראל מלך, און דאס וועט דיך אפהיטן פון אלעם. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע נקודה, פארוואס ס'איז וויכטיג צו מאכן א הכנה זיך צוצוגרייטן, און ס'איז זייער וויכטיג נישט סתם צוצוקומען אזוי מצות אנשים מלומדה, און באצאלן ווי מ'זאגט די ביל פארן אייבערשטן, און נישט דאנקען אויפן עבר, און נישט בעטן אויפן עתיד, און נישט זיך אריינבאקן אין הארץ השם אלוקי ישראל מלך. ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז וואס איז דער חילוק צווישן שבת און צווישן יום טוב? שבת קומט יעדן זיבעטן טאג ווערט שבת, יום טוב איז אידן זענען מקדש ישראל והזמנים, די אידן מאכן דעם יום טוב, יעצט לכאורה איז אזוי דארטן ווי די אידן מאכן דעם יום טוב וואלט דאך געדארפט זיין אז יעדער מענטש זאל שפירן אנדערש דעם יום טוב ווייל דאס איז דאך אתערותא דלתתא דאס איז וואס די בית דין איז מחליט אבער ווען ס'קומט שבת קודש וואס דאס איז דער אייבישטער מקדש וואלט דאך יעדער איד געדארפט אויסשפרינגען שבת מיט א פלאם. יעדער איד באקומט די זעלבע הארה ווי רבי שמעון בן יוחאי, יעדער איד באקומט די זעלבע הארה ווי דער אר"י הקדוש, וואלט דאך יעדער איד געדארפט זיין אזוי ווי רבי שמעון שבת קודש, וואס איז דאס אז מ'איז נישט יעדער איינער אויף די זעלבע מדריגה, דער אייבערשטער הייליגט דאך עס פאר יעדן איד. איז דאס איז דער תירוץ, דער תירוץ איז וויפיל מ'לייגט אריין הכנה אזויפיל וועט מען ארויס נעמען, רבי שמעון בן יוחאי האט אריין געלייגט גרויסע הכנה צו זיין שבת קודש האט ער ארויס גענומען, און דער אר"י הקדוש אויכעט. און אונז נעמער ארויס לויט וויפיל דזשאסט פעסיוו מען לאזט די שבת זאל דורך גיין, מען היט זיך אפ אז מען זאל נישט חלילה טוהן א מלאכה עס זאל נישט זיין מחלליה מות יומת, און מיט דעם איז מען צופרידן, און דאס ארבעט נישט, מען מוז זיך צוגרייטן, יעצט תשרי איז דער זיבעטער חודש, ניסן איז דער ערשטער חודש, חודש הזה לכם, יעצט קומט אויס אז אלול איז די הכנה צום זיבעטן חודש, וואס איז דער אלול? דער זעקסטער חודש, דאס איז שמירת היסוד, מיט דעם קען מען זיך צוגרייטן. אן אט דעם קענסטו דיך נישט צוגרייטן, דאס איז דער עיקר פון אלעם. יעצט צו פסח איז אויך דא דער חודש אדר וואס מען גרייט זיך צו, ווייל ס'איז אויכעט דער זעקסטער חודש פון ראש השנה. ס'איז דא געוויסע זאכן וואס מען ציילט ניסן א חודש הזה לכם, און ס'איז דא זאכן וואס תשרי איז דער ערשטער חודש. איז קומט אויס אז. אדר מיט אלול זענען צוויי חדשים פון יסוד, מיט דעם דארף מען זיך צוגרייטן, און דעם וועט איר זען אין די קבלה ספרים שטייט אויף א סך פלעצער ווי מען רעכנט אויס די שבטים מיט די חדשים איז אסאך נוצן אדר און אסאך נוצן אלול. יעצט, ניסן איז פסח, דאס איז די העכסטע פונקט פונעם חודש. ניסן ווערט אנגערופן ממחרת השבת, ס'איז אויך שבת. ס'קומט אבער תשרי איז עס אביסל אנדערש, ווייל תשרי איז קודם כל יום כיפור, איז דער העכסטער טאג פונעם חודש, דאס ווערט גאר אנגערופן שבת שבתון, איז במילא פארשטייט מען אליינס אז די הכנה פון אלול אויף תשרי מוז זיין אסאך גרעסער ווי די הכנה פון אדר אויף ניסן. יעצט, די גמרא לערנט אונז מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אז מען האט זיך געפלאגט ערב שבת און צוגעגרייט מיט הכנה וועט מען קענען עסן שבת. יעצט קומט אויס יעצט לויט דעם אז אלול איז די הכנה און דאס איז דער זעקסטער, חודש, דאס איז אזוי ווי פרייטאג, קומט אויס אז דער גאנצער חודש אלול פון אנפאנג ביז צום סוף איז איין הכנה אזוי ווי ערב שבת, יעצט מען ווייסט ווען ס'קומט פארן זמן הייבט דער עולם אן יוי מען ווערט ווילד און מען ווערט אינגאנצן אנגעצויגן מיט אלעם, ס'איז זייער גוט אז מען ווערט ווילד מען ווערט אנגעצויגן אבער אז מען טוט זיך פארגרייטן א גאנצן פרייטאג, ס'קומט נישט די לעצטע מינוט אז מען ווערט ווילד און אנגעצויגן, ס'איז געווען ביי צדיקים וואס ערב שבת נאכמיטאג איז שוין געווען שבת, ס'איז געווען דער צמח פלעגט מאכן קידוש, מיין זיידע ר' לייבע פלעגט קומען פון ביטשקוב אויף וויזשניץ, דאס איז געווען צו פארן מיט א פערד און וואגן אפאר שעה, און ער פלעגט אנקומען פרייטאג פאר מיטאג. ווייל ער האט דאך ארויסגעפארן גאר פרי, און דער צמח האט שוין געהאלטן מה ידידות. ווייל ביי א צדיק איז שוין דער ערב שבת הכנה נאך גרעסער ווי די מצוה אליינס, און ער האט נישט געקענט אויסווארטן דעם שבת האט ער שוין געמאכט שבת. אזוי איז געווען אייביג ביי אידן, ס'איז געווען ערב שבת האט מען געמאכט א הכנה. איך בין געווען אמאל א מלמד מיט א יונגערמאן, ער איז געווען א גאנץ א שיינער פארדינער אין פארטי סעווען סטריט, ער איז געווען אין דיימאנדס און ער האט עס אויפגעגעבן, פרעג איך אים וואס איז געשען עפעס געווארן א מלמד? זאגט ער איך קען נישט ליידן אז איך האב נאך ערב יום כיפור געמוזט מאכן ביזנעס און אהיים געקומען און יום כיפור האב איך געמוזט זאגן כל נדרי מיט יעדן אן הכנה האב איך געקלערט איך מוז ארויס גיין פון דעם איך גיי ווערן א מלמד יעצט האלט מען שוין באלד ביי די טעג פון סליחות ס'איז שוין אזוי ווי ערב שבת בין השמשות מען דארף זיך זייער שנעל צואיילן און מאכן א הכנה אז מען זאל נאך אביסל קענען געניסן פון דעם אלול און פון דעם ראש השנה. אלול איז אני לדודי ודודי לי, ווייסט וואס דאס איז טייטש? אז דו עסט דיך צוגרייטן אלול צום אייבערשטן, דעמאלטס ודודי לי עט דיך דער אייבערשטער נאכדעם זיך צוריק ווייזן ביי די ימים טובים, טאמער גרייטסטו דיך נישט צו, נישט קיין אני לדודי, נישט קיין ודודי לי, איז גארנישט, מען קען ווי מען זאגט דורכגיין. מ'וועט מאכן די מינימום און דו עסט קריגן די מינימום אויך. איז אז דו ווילסט ס'זאל זיין לדוד השם אורי וישעי איך האב געזאגט פאריגע וואך מדרש אורי זה ראש השנה וישעי דאס איז יום כיפור אז דו ווילסט ארויסבאקומען עפעס מוזטו אריינלייגן יעצט אין שלחן ערוך ווערט געברענגט אז א מענטש זאגט קריאת שמע און ער איז נישט מקבל עול מלכות שמים און ער האט נישט אינזין וואס ער זאגט מוז ער איבערליינען קריאת שמע ס'דא אידן וואס זיי קענען אפלעבן א גאנץ לעבן מדקדק געווען אויפן זמן קריאת שמע און אויפן זמן תפילה. זיי האבן נאר נישט אינזין געהאט ביי שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד וואס ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך מ'דארף אינזין האבן, און זיי האבן נישט אינזין געהאט מקבל צו זיין עול מלכות שמים, איז געווען ממש א שאד דאס גאנצע לעבן אפגעפוסטעוועט, און זיי קומען נישט אן אין ערגעץ. סא דאס איז וואס א מענטש דארף טון, כסדר מתבונן זיין און זיך צוגרייטן, און ווען ער דאווענט זאל ער וויסן וואס ער דאווענט און פארוועם ער דאווענט, און דעמאלטס וועט ער ארויסבאקומען די אלע ברכות. פון די הייליגע טעג, און מען דארף זיך בארעכענען אז מען האלט שוין ערב שבת בין השמשות, סיי אין צוגרייטן צום יום טוב, סיי די וועלט שטייט שוין פינף טויזנט זיבן הונדערט און פינף און זיבעציג יאהר, מען האלט שוין ממש נטו צללי ערב, זיי בייגן זיך שוין די צללי ערב, און מען דארף זעהן אז מען זאל אויפטון עפעס קומט אזאלעכע הייליגע טעג. יעצט וויל איך מיט ענק דורך גיין נאך א זייער א שיינע און א הייליגע בחינה וואס מען מוז וויסן פאר מען גייט צו ראש השנה צום דאווענען. ס'איז דא א משנה אין מסכת פסחים דף פ"ח עמוד ב', זאגט די משנה אזוי. די משנה רעדט דארט ארום ווען איינער שעכט צוויי קרבן פסח'ס פאר איין מענטש, זאגט דארטן די משנה האומר לעבדו, ווען איינער זאגט פאר זיין קנעכט, צא גיי ארויס ושחוט עלי את הפסח שעכט מיר א קרבן פסח, יעצט א קרבן פסח קען מען מאכן אדער פון א ציגעלע, א גדי, אדער פון א טלה, און ער האט נישט געזאגט פון וועלכע ער זאל שעכטן, איז בין אם שחט. סיי דער עבד האט גע'שחט'ן גדי פאר'ן באלעבאס, יאכל מעג ער עסן, און בין אם שחט טלה, סיי ער האט גע'שחט'ן א טלה, יאכל מעג ער עסן. שוין, ואם שחט עבד, טאמער דער עבד האט גע'שחט'ן א גדי מיט א טלה, איז יאכל מן הראשון זאל ער עסן פונעם ערשטן, איז זאגט אבער רש"י, דער צווייטע מוז מען פארברענען. פארוואס? ווייל א מענטש קען זיך נישט צאמציילן, א פסח מוז דאך זיין אז מ'זאל זיך צאמציילן. נאך ואינו נאכל אלא למנויו, און א מענטש קען זיך נישט ציילן אויף צוויי קרבנות פסחים. שוין, אזוי ברענגט דארטן די משנה. יעצט פרעגט די גמרא א קשיא, אז דו זאגסט אז מען קען זיך נישט ציילן אויף צוויי קרבן פסח'ס, פארוואס אז איינער האט געזאגט פאר זיין קנעכט גיי שעכט מיר א קרבן פסח און ער האט נישט געזאגט צו א גדי אדער א טלה, און די משנה זאגט דאך אז בין אם שחט גדי יאכל ובין אם שחט טלה יאכל, און וויאזוי קען דאס זיין ס'איז דאך צוויי קרבן פסח? עס ענפערט די גמרא אז דא רעדט מען א ספעציעלע קעיס פון א מלך און א מלכה, סתם אזוי א מענטש קען נישט האבן צוויי קרבן פסח'ס און מען קען זיך נישט ציילן אויף צוויי, אבער א מלך מיט א מלכה זיי פארלאזן זיך אלעס אויף זייערע קנעכט, זיי געבן נישט אריין א מעניו ברענג מיר דאס ברענג מיר יענץ, וואס מען ברענגט איז גוט. ממילא זענען זיי נישט מקפיד צו מ'וועט פאר זיי געבן א גדי אדער א טלה, איז וועגן דעם איז אזוי, אויב ער האט גע'שחט'ן א גדי אדער א טלה, דעמאלטס ברויך איך נישט אנקומען צום דין ברירה אז ס'איז הוברר הדבר למפרע, נאר זיי האבן זיך לכתחילה פארלאזט וואס מ'וועט זיי געבן. מה שאין כן אין די סיפא רעדט זיך אז א מענטש וויל זיך ציילן אויף צוויי, דאס טאר מען. פשט איז אפילו ביי די ערשטע ווען ער האט געזאגט גיי שעכטן אדער א גדי אדער א טלה און נישט מבורר געווארן וואס ער האט געזאגט דארף איך אבער אויך נישט אנקומען צו ברירה. שוין ברענגט די גמרא א ראיה והתניא ס'איז דא א מעשה ידועה אז ס'איז געווען אמאל מ'האט איינער האט פארהערט דעם הייליגן בעל התניא האט ער אים פארהערט ש"ס און פון די מתנגדים האט ער אים געפרעגט וויפיל איז דא והתניא'ס אין ש"ס, האט ער אנגעהויבן צו רעכענען ברכות, שבת, עירובין, פסחים און אזוי ווייטער, קיצור ער איז אויסגעקומען מיט פיר ווייניגער ווי ס'איז דא, האט ער אים יענעם גאון געזאגט, נו, אז דו ביסט שוין אזא גאון וואס האסטו נישט געדענקט נאך פיר? זאגט ער ניין. דער והתניא אין פסחים דף פ"ח עמוד ב' איז איז והתניא כדי ברענגען א ראיה נישט קיין קשיא און האט אויסגערעכנט די אנדערע דריי איז אויך א ראיה האב איך עס נישט געוואלט אויסמישן מיט דעי והתניא ווייל נארמאלי טייטש והתניא און ס'איז א קשיא עניוועי זאגט דא די גמרא והתניא מ'האט טאקע אזוי געלערנט אין די ברייתא אין נמנים על שני פסחים כאחד ומעשה ס'איז געווען א מעשה במלך ובמלכה א קעניג און א קעניגין שאמרו לעבדיהם צאו ושחטו עלינו את הפסח ויצאו ושחטו עליהם שני פסחים. איינס א גדי און איינס א טלה. באו ושאלו את המלך, מ'איז אים געקומען פרעגן וואס מען זאל טון ווייל מען טאר דאך נישט עסן פון קיין איינעם ווייל מען האט זיך דאך נישט אויף קיין איינעם גערעכנט לויט די משנה, אמר להם האט ער געזאגט יעצט פרעגטס מיך לכו ושאלו את המלכה, באו ושאלו את המלכה זענען זיי געקומען זיי האבן געפרעגט די מלכה אמרה להם האט זי זיי געזאגט פרעגטס מיך א הלכה לכו ושאלו את רבן גמליאל גייטס פרעגטס ר' גמליאל יעצט פון וועלכן ר' גמליאל מען רעדט דא איז א גאנצע אריכות איך וויל נישט אריינגיין ס'איז געווען ר' גמליאל הזקן. געהאלטן וואס ער איז געווען א נשיא בזמן בית שני און ער איז געהארגעט געווארן אויף קידוש השם ביי די מעשה פון די עשרה הרוגי מלכות רבן גמליאל אדער ס'איז געווען נאך איינער האט געהייסן רבן גמליאל דיבנה וואס ער איז געווען א יונגער מענטש אין צייט פונעם חורבן און זיין נשיאות איז געווען נאכדעם. באו ושאלו את רבן גמליאל האבן זיי געפרעגט רבן גמליאל, אמר להם האט זיי רבן גמליאל געזאגט אזוי. מלכה ומלך דעתן קלה עליהם, א מלכה און א מלך זייער דעת איז גרינג אויף זיי, דאס מיינט זיי זענען נישט מקפיד וואס מען גיבט זיי גדי צי א טלה, יאכלו מן הראשון זאלן עסן פונעם ערשטן, אנן, אונז, דאס מיינט אנדערע מענטשן, לא נאכל טאר מען נישט עסן נישט לא מן הראשון ולא מן השני, פארוואס? ווייל אונז זעמיר מקפיד אויף וואס אונז עסמיר, און ממילא ווייסט מען נישט אויף וועלכן ס'איז געווען די דעת בשעת שחיטה. יעצט, יעצט זאגט די ברייתא נאך א מעשה, עס איז געווען א מעשה אז מען האט געטראפן א הלטאה, הלטאה איז איינע פון די שמונה שרצים וואס איז מטמא, אזוי שטייט אין ויקרא י"א פסוק כ"ט ביז פסוק ל"א, בקיצור האט מען געטראפן אזא הלטאה בבית המטבחיים אין דעם גרויסן קיטשען פונעם קעניג, וביקשו לטמא, מען האט געוואלט מטמא זיין את כל הסעודה כולה. פארוואס זיי האבן געהאלטן אז אזוי ווי די הלטאה איז געשטארבן האט עס מטמא געווען אלע אוכלים. יעצט דא דארף מען צולייגן אז זיי האבן אויך מקפיד געווען צו עסן חולין בטהרה, ווייל טאמער נישט מעג מען דאך עס עסן. באו ושאלו את המלך האבן זיי געפרעגט דעם קעניג מה ל וואס מען זאל טון, אמר להם האט ער געזאגט לכו ושאלו את המלכה גייטס פרעגן די מלכה אזוי ווי פריער באו ושאלו את המלכה זענען זיי געגאנגען זיי האבן געפרעגט די מלכה אמרה להם האט זי געזאגט לכו ושאלו את רבן גמליאל פרעגסט מיך רבן גמליאל דער פוסק באו ושאלו אותו האבן זיי געפרעגט רבן גמליאל.

כולה האט רבן גמליאל מטהר געווען די גאנצע סעודה. פארוואס? ווייל שרצים זענען נאר מטמא במותם, אזוי שטייט ארויס דארטן אין פסוק ל"א, נאר רק במותם. יעצט ווי קומט דא אריין, דא גייט דאך זיין יעצט סוכות, ווי האק איך דא אריין מיט פסחים? כ'וויל ענק זאגן א מורא'דיגן ווארט פון די גמרא, נמצא קומט אויס מלך תלוי במלכה, דער מלך איז אנגעהאנגען אין די מלכה, ונמצאת, און ס'קומט אויס מלכה תלויה ברבן גמליאל, נמצא כל הסעודה תלויה ברבן גמליאל. רבותי דאס איז אזעלכע הייליגע ווערטער, דער אייבישטער דער מלך מלכי המלכים איז אנגעבינדן אין זיין מלכה דאס איז די שכינה הקדושה, די שכינה איז והיא מחוללה מפשעינו ס'איז פיל מיט פארוואונדן פון אונזערע זינד, און אין וועמען ווענדט זיך די הייליגע שכינה הקדושה איר ישועה? ביי רבן גמליאל. דאס איז אונז. היינט איז דאס כלל ישראל וואס זיי טוען תורה ומצוות. סאיז אינטערעסאנט דאס האט נישט מיט די דרשה איך וויל נאר סתם זאגן סאיז דא אכט שרצים האמורים בתורה איינס איז הלטאה אין מסכת פסחים ווערט עס דערמאנט נאכאמאל אויכעט אויף דף ג עמוד ב' די גמרא זאגט דארט די גמרא רעדט דארטן ארום אז א מענטש זאל רעדן איידל נישט קיין מיעסע שפראך. זאגט דארט די גמרא א מעשה אז ס'איז געזעסן דארטן צוויי תלמידים פאר הלל, איינער איז געווען רבי יוחנן בן זכאי און אנדערע זאגן אז דער אנדערער איז געווען רבי יוחנן חד אמר איינער האט געזאגט מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה וחד אמר מפני מה בוצרין בטהרה מוסקין בטומאה האט ער געזאגט דאס ווארט בטומאה שטאטס ואין מוסקין בטהרה האט ער געזאגט ומוסקין בטומאה. אמר האט זיך אנגערופן דער רבי זייערע מובטחני אני בזה שמורה הוראה בישראל ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. נאכדעם דערציילט די גמרא נאך א מעשה הני תרי כהני עס איז געווען צוויי כהנים חד אמר איינער האט געזאגט ס'מיר אנגעקומען פון לחם הפנים האט מען געכאפט א ממש א קליין שטיקל האט איינער געזאגט הגיעני כפול אזוי ווי א קליינע ארבעס א קליין בונדעלע. וחד אמר הגיעני כזית וחד אמר הגיעני כזנב הלטאה. ס'איז מיר אנגעקומען אזוי ווי א זנב הלטאה. דאס איז נאכאמאל דאס הלטאה. בקיצור, בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. מ'האט געטראפן אז ער איז טאקע נישט געווען קיין כהן וואס ער האט געמעגט טוהן די עבודה. על כל פנים, פונעם לשון פונעם מענטש קען מען אסאך וויסן. אבער דאס האב איך סתם אזוי פארציילט. יעצט וויל איך צוקומען צוריק צו די דרשה פארוואס ער איז אונז הייסן מיר רבן גמליאל, און אז כביכול דער אייבערשטער איז אנגעוויזן אין די מלכה, די גלות השכינה, און די גלות השכינה איז אנגעוויזן אין כלל ישראל. די גמרא ברענגט אזוי.

אין דעם האט ער געוויזן. פאר פראסטע מענטשן וואס זענען געקומען זאגן עדות אז ער האט געזען די לבנה האט ער אים געפרעגט צו ס'האט אזוי אויסגעזען צו אזוי. יעצט עס שטייט בעלייתו, בעלייתו מיינט אז ער האט זיך געגעבן אן עליה, ער האט אריינגעברענגט אזא מין קדושה אז זיי זענען געווארן נתעלה, דאס איז די פשט פון דעם גאנצן בוידעם פון ר' גמליאל. קודם וויל איך ענק געבן א הקדמה כללי די הייליגע חזל האבן געוויסט דעם סוד העיבור. זיי האבן געוויסט באמת ווען ס'איז ראש השנה און ווען ס'איז ראש חודש. זיי האבן עס נאר געדארפט צו טון ווייל ס'שטייט אשר תקראו אותם במועדם, עטץ מוזטס מאכן דעם חודש מקודש. יעצט, די חזל האבן געוויסט ווען יא און ווען נישט, במילא אז זיי האבן געזען אז דא קומען עדות שקר האבן זיי שוין געוויסט וויאזוי צו דרייען מיט די עדות. נאר אזוי ווי די וועלט איז דאך אלץ א צמצום, ס'איז דאך דער סמך מם איז דאך. זייער שטארק, וועגן דעם ברענגט די גמרא אז פעם אחת איז געווען שקלקלו העדים אויכעט, ס'איז ס'איז אלץ געקענט געשען א פראבלעם, אבער די גמרא דרש'נט שטייט אתם תקראו אותם שטייט דריי מאל אין יענע פרשה אתם און אותם אז ווען בית דין זאגט ס'איז מקודש איז עס מקודש. שוין, יעצט די גמרא האט א גאנצע אריכות דף כ"ד עמוד א', וויאזוי האט מען געמעגט מאכן אזאלעכע פיקטשערס, ס'שטייט דאך, ס'איז דאך א לאו אין די תורה אז. לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשי זאלסט נישט מאכן קיין בילדער פון מיינע זאכן וואס זיי באדינען מיך, למשל פון די זון צו כדומה. איז בקיצור איז עס א. ענפערט די גמרא אז להתלמד האט מען יא געמעגט. די גמרא האט אפאר וועגן און פרעגט אלעס אפ און זאגט אז להתלמד מעג מען. שוין. יעצט די משנה דף כד עמוד ב' ברענגט א מעשה אז ס'איז געווען צוויי עדות וואס זענען געקומען זאגן עדות, און זיי האבן געזאגט אז אין די פרי האבן מיר געזען די לבנה אויף מזרח, און ביינאכט, דעמאלטס ביינאכט האבן מיר געזען די לבנה, די נייע לבנה, אויף מערב. שוין. בקיצור, אמר רבי יוחנן בן נורי, זאגט רבי יוחנן בן נורי, עדי שקר הם, דאס איז עדי שקר, ווייל ס'איז נישט מעגליך צו זען די לבנה פונעם אלטן ביז צום נייעם פאר ס'גייט נישט אדורך כאטש פיר און צוואנציג שעה וואס די לבנה ווערט פארהוילן, פון ווי מען קען עס זעהן. זאגט די גמרא כשבאו ליבנה, ווען זענען געקומען אין יבנה, דעמאלטס זענען געווען די סנהדרין, איך האב ענק געזאגט ס'איז געווען צען מסעות וואס די סנהדרין האבן זיך געצויגן, די שכינה הקדושה האט זיך ארויסגעצויגן, דער אייבערשטער איז נישט סתם אוועקגעפלויגן פון ירושלים, האט זיך געצויגן מסעות, געגעבן צייט מען זאל תשובה טון.

אין די צייט דעם דרייסיגסטן טאג, ובליל עיבורו, אין די נאכט פונעם איין און דרייסיגסטן, לא נראה ירח. נישט אז עדות האבן אזוי עדות געזאגט, נאר אזוי דערציילט די גמרא, די משנה, וקיבל רבי גמליאל זייער עדות, און ער האט קובע געווען ראש חודש דעם דרייסיגסטן טאג. יעצט, די בית דין האט ווייטער געקוקט צו ס'איז נאך דא א לבנה, און ר' גמליאל האט געזאגט ס'איז, ס'איז געווען דעמאלטס אלול, און ער האט געזאגט אז ס'איז יעצט ראש השנה. אמר רב דוסא בן הרכינס, האט רב דוסא בן הרכינס געזאגט אז עדי שקר הם, ס'איז דאך עדי שקר, היאך מעידין על אשה שילדה למחר כריסה בין שיניה, וויאזוי קענסטו זאגן אויף א פרוי אז זי האט געבוירן, און מען זעהט יעדער איינער זי איז שוואנגער. איז דאך א סימן ס'איז געווען א ליגנט אז זי האט געבוירן די זעלבע אויך. אויב בליל עיבורו דאס הייסט דעם דרייסיגסטן האט מען נישט געזעהן די לבנה איז דאך א סימן אז ס'איז נישט געווען נאך פארדעם אויך נישט ווייל טאמער ס'איז דא די לבנה יעצט טאמער זיי האבן עס געזעהן בייטאג האט מען דאך עס געדארפט זעהן ביינאכט נאכדעם שוין זיכער. איז אז מ'האט געזיצט און געווארט און מ'האט געזעהן ס'קומט נישט ארויס די לבנה איז דאך געווען א ליגנט די דרייסיגסטע טאג אז יענער האט געזעהן די לבנה. אמר לו רב יהושע לרב דוסא, האט רב יהושע געזאגט פאר רב דוסא רואה אני את דבריך איך האלט אז דו ביסט גערעכט ס'איז עדי שקר און מ'דארף מאכן א נייעם ראש חודש. ווען רב שלח לו רב גמליאל ווען רב גמליאל האט געהערט אז מ'האט זיך גענומען איבער אים אויף זיין פסק האט ער געזאגט גוזרני עליך איך בין אויף דיר גוזר שתבוא אלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. איך בין גוזר אויף דיר אז דו זאלסט קומען צו מיר אין דעם טאג וואס דו האלטסט אז ס'איז יום כיפור, זאלסטו קומען צו מיר מיט דיין שטעקן און מיט דיין געלט, כדי צו ווייזן אז דו ביסט נישט גערעכט נאר איך בין גערעכט. קיצור, רבי גמליאל האט גוזר געווען אז ער זאל מחלל זיין יום כיפור. יעצט, רבי גמליאל'ס יום כיפור האט ער דאך אויך נישט געהאלטן, ווייל ער האט דאך געהאלטן אז ס'איז נישט גוט געפאסט. בקיצור, האט ער דעמאלטס יאר מסתמא נישט געהאלטן יום כיפור, כ'ווייס נישט. אמר לו, האט ר' עקיבא געזאגט פאר ר' שיע'ן, יש לי ללמוד, איך קען דיר ברענגען א ראיה שכל מה שעשה רבן גמליאל, אלעס וואס ר' גמליאל האט געטון אז ער האט מקדש געווען דעם חודש, עשוי, דאס איז געטון אין הימל, און די ימים טובים ווערן נקבע לויט דעם וואס ער האט עס געמאכט, שנאמר וואס עס שטייט אין פסוק אין ויקרא כ"ג פסוק ד', אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, בין בזמנם, סיי צו רופן דעם ראש חודש און די ימים טובים בזמנם ובין שלא בזמנם. וויאזוי מען פסק'נט דא אזוי איז אין הימל אויך. יעצט איז געקומען רב שיע צו רבי דוסא בן הרכינס, ער האט דאך געוואוסט אז מען דארף דא פאלגן וואס רבי גמליאל האט געזאגט, ער האט געזאגט אזוי, אם באנו אנו לדון אחר בית דינו של רבי גמליאל אויב אונז וויל מיר דן זיין צו רבי גמליאל איז גערעכט צו נישט צריכים אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד מימות משה רבינו ועד עכשיו קען מען אויף יעדן בית דין טוהן די זעלבע זאך און עס שטייט אין פסוק אין שמות כ"ד.

עמד רבי גמליאל ונשקו האט א קיש געגעבן רבי שיע'ן על ראשו און האט אים געזאגט בוא בשלום רבי ותלמידי רבי בחכמה ותלמידי ווייל דו האסט אנגענומען מיינע רייד. יעצט די גמרא דערציילט דארט אויך א מעשה אז רבי עקיבא האט אים געטראפן דעם רבי שיע'ן ער האט געזען ער איז זיך מורא'דיג מצער האט ער געזאגט הלוואי זאל איך קראנק ווערן אויף גאנצע צוועלף חדשים און איך זאל נישט מוזן איינהאלטן די גזירה אז כ'וועל זיין קראנק אין בעט וועל איך נישט מוזן קומען האט אים רבי עקיבא געזאגט רבי תרשיני לומר לפניך, לאמיך דיר זאגן א זאך וואס דו האסט אונז געלערנט. האט ער אים געזאגט, זאג. אמר לו, האט רב שיע געזאגט אמור, זאג. אמר לו, האט ער אים געזאגט, ס'שטייט דאך, אתם, אתם, אתם, ס'שטייט דריי מאל ביים פסוק, דארטן וואו ס'שטייט אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, שטייט דריי מאל אתם, ביי אלע דריי מאל איז עס חסר ו'. דאס לאט מיך הערן אתם אפילו שוגגים. אפילו די בית דין האט געמאכט בשוגג אתם אפילו מזידים אפילו מען האט געמאכט דירעקט אנדערש עס האט נישט געדארפט זיין ראש חודש און בית דין האט געהאט א טעם פארוואס זיי האבן יא געמאכט ראש חודש אתם אפילו מוטעין. אז אפילו עס האט זיך טועה געווען איז דער אייבישטער מסכים האט ער אים געזאגט רב שיע פאר רבי עקיבא נחמתני נחמתני. יעצט הייבט עטס אן צו פארשטיין וויאזוי דאס ארבעט, דער סיסטעם ארבעט אז דער מלך איז תולה אין די מלכה, דער אייבישטער כביכול איז תולה אין די שכינה הקדושה, און די מלכה איז תולה אין ר' גמליאל, יעצט זעהטס וואסער א כח ר' גמליאל האט געהאט, ר' יהושע האט א גאנצע יום כיפור נישט געהאלטן יום כיפור ווייל ר' גמליאל האט געזאגט, אז דא אויף די וועלט אז יעצט איז יום כיפור האט זיך איבערגעדרייט די גאנצע מערכת השמים, און דאס איז דער רמז אין די גמרא דארטן אין מסכת פסחים, אז דער מלך איז תולה במלכה און מלכה ברב גמליאל. יעצט פארוואס זאג איך עס? רבותי איך וויל מען זאל זיך אביסל מתבונן זיין, א קלייניקייט. פונקט אזוי ווי אונז דארפן א גרויסע ישועה, כביכול דער אייבערשטער דארף אויך א גרויסע ישועה. מען זאגט הושענא רבה דא עטליכע טייטשן, הושענא רבה מיינט מען דארף א גרויסע ישועה, הושענא רבה דער גרויסער דער הייליגער באשעפער דארף אויך א ישועה. דער אייבערשטער איז עמו אנכי בצרה, ער קוקט אויף די שכינה הקדושה וואס ער ליידט, אונזער ליידן איז נאר א אפס קצהו פון וואס די שכינה הקדושה ליידט. און דער אמת איז, פארוואס קען נישט דער אייבערשטער מאכן ער זאל נישט ליידן מער? איך האב דאך באשאפן די וועלט פאר א צוועק, אז מען זאל זיך קונה זיין, ס'זאל נישט זיין נהמא דכסיפא. איז אז ער האט יעדן געבן א מתנת חינם זעמער דאך אין ערגעץ נישט, זעמער דאך אזוי ווי פארן בריאת העולם. וועגן דעם דארף מען זייער שטארק וואטשן אז ס'קומט אזאלעכע הייליגע טעג און מענטשן האבן געזינדיגט,

בכלל, אונז האמער מייחד השם, אונז זעמער זיך מחייב מוסר נפש צו זיין אויף דעם, דער אייבערשטער האט נישט היינט נאר אונז דאס ביסל אידן, און ס'איז גאר א כבוד ביי אים, משה רבינו זאגט אונז כי אתם המעט מכל העמים, כ'האב ענק אויסגעוועלט ווייל עטס זענטס די ווייניגסטע, סאו רבותי אונז מוז מיר אנהייבן צו פארשטיין, אויסער דעם וואס אונז ברויך מיר אלעס, אונז דארפן זיך אויסבעטן ביים אייבערשטן, אונז האמער אבער נאך אן אבליגעישן אז מ'זאל זען אונזערע פגמים, מ'זאל עס אראפנעמען, מ'זאל תשובה טון.

שעפעלעך, ווען שמואל הנביא קומט זאגן דער אייבערשטער האט מיך געזאגט איך זאל זאלבן דא א קינד, האט ער אהער געברענגט זיינע פינף קינדער, און שמואל הנביא קוקט אן זאגט ער אים, ניין נישט אים, נישט לא בזה בחר השם, לא בזה בחר השם, נאכדעם זאגט ער דו האסט נישט נאך א קינד, זאגט ער ניין איך האב נישט, בקיצור זאגט אים שמואל הנביא ניין דער אייבערשטער האט מיך געזאגט אז דא איז דא נאך א קינד וואס אים זאל איך זאלבן, איז ער געלאפן נעבעך אריינברענגען דעם קינד וואס ער האט אים אייביג דערווייטערט און דערנידריגט. איז געלאפן אים אריינברענגען, און מיט גרויס חרפה איז געוואויר געווארן ישי אז דאס איז גאר דער וועם דער אייבערשטער האט אויסגעוועלט. פארוואס? ווייל ער איז געווען א צעבראכענער מענטש. ווען ער איז געווארן קעניג, שטייט ויאספו אליו, זיי האבן זיך צוזאמגעזאמלט פיר הונדערט מרי נפש, צעבראכענע מענטשן, זיי האבן געזוכט איינער זאל זיי געבן חיזוק, דאס איז געווען דוד המלך. דוד המלך. זאגט אני בהמות הייתי עמך, איך בין אזוי ווי א בהמה, וואס דער אייבערשטער וויל פון מיר דאס זאל איך טון, איך בין נישט קלוג, איך טו נישט אויסרעכענען, וואס ער זאגט פאלג איך. דאס איז דוד המלך. יעצט רבן גמליאל איז געווען א נשיא, א נשיא איז געווען ווייל ער איז געווען פון די שבט מלוכה פון דוד המלך, יעצט אין מסכת ראש השנה צום סוף דארט נאך די מעשה ווען רבן גמליאל האט געזען רבי שיע געקומען האט ער אים געזאגט אזוי אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים וואויל איז פאר א דור וואס די גרויסע רב שיע הערט אויס רבן גמליאל, קל וחומר זאגט ער שהקטנים נשמעים לגדולים. איז די גמרא מפרש אז מיט דעם וואס מען זעהט אז די גדולים הערן אויס קליינע, די קלענערע וועט קומען אויס אז די קטנים, כלל ישראל, עט זיכער אויסהערן די גדולים, די וואס איז גרעסער פון זיי. עכ"פ איז דאך רב שי' געווען גרעסער פון ר' גמליאל, פארוואס האט ער געפאלגט ר' גמליאל? ווייל ער איז געווען א נשיא. פארוואס איז ער געווען א נשיא? ווייל ער איז געווען מזרע דוד המלך. און אז מען איז מזרע דוד המלך ווייסט מען וואס דאס הייסט א צעבראכן הארץ, און מען קען באמת באמת תשובה טון פארן אייבערשטן, ממילא האט זיך אין אים געוואנדן דער גאנצער ראש השנה. שטעל דיר פאר אז רב שי' האט אויפגעגעבן זיין ראש השנה פאר ר' גמליאל. יעצט אין מסכת פסחים דארט אין דף נאך פ ח פ ט ערגעץ ברענגט דארט די גמרא אז דוד המלך איז אזוי ווי די לבנה, כלל ישראל ווערט אויכעט צוגעגליכן צו די לבנה, און די גאנצע זאך פון די לבנה איז און פון דוד המלך איז כאטש'ס נאכאמאל אנהייבן, כ'בין דורכגעפאלן, נאכאמאל אנהייבן, ס'שאדט נישט, מ'מעג דורכפאלן און אנהייבן נאכאמאל. און דער אייבערשטער האט אונז אויסגעוועלט דווקא ווייל אונז זעמער כי המעט מכל העמים, וויל איך מסביר זיין, דער קאפ איז די חשובסטע, אבר פון א מענטש. די הענט איז נישט אזוי חשוב ווייל מ'קען לעבן מיט איין הענט, די קידני איז נישט אזוי חשוב מ'קען לעבן מיט איין קידני, די קאפ איז די חשוב'סטע, אן א קאפ קענסטו נישט לעבן. יעצט די הארץ איז אויכעט איינע פון די חשוב'סטע אברים פון א מענטש. רעלאטיוולי ספיקינג, דער קאפ מיטן הארץ איז וואסערע פראצענט פונעם גוף? ממש גארנישט. און דאס פירט דעם גוף. ביים אייבערשטן איז נישט די חכמה אסאך, אסאך גוים אסאך, ביים אייבערשטן די חכמה ווייניג מענטשן, אבער די וואס זיי קענען דעם אייבערשטן, און די וואס זיי טוען דעם רצון פונעם אייבערשטן, נישט די גרויסע פובליסיטי מיט די גרויסע צייטונגען מיט די האוקוס פאוקוס, איז דער אייבערשטער אינטערעסירט אין כי המעט מכל העמים, עטס זענטס די ווייניגסטע, וועגן דעם האב איך ענק ליב, כי ידעתיו, כ'האב אייך ליב, למען אשר יצוה בניו וביתו. א איד געבט איבער אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. סאו דאס איז דער ענין פון א מלך תולה במלכה מלכה ברב גמליאל, דער הייליגער באשעפער איז תולה אין אונזערע תפילות און אין אונזער תשובה, און ער קוקט ארויף דערויף זייער זייער שטארק, און רבותי לאמיר אים נישט אראפלאזן, אויסער דעם וואס אונז דארף מיר אנקומען צו אים, ווייל טאמער מ'עט נישט בעטן עמיר נישט האבן גארנישט, נאר אונז טו מיר כביכול פאר די שכינה הקדושה, און פאר דעם אליינס. לאמיר תשובה טון, לאמיר נישט זעהן ווי די שכינה הקדושה וואס ס'דארף אונז באגלייטן אין גלות און משפיע זיין אויף אונז אלעס גוטס, דארף זיין אזוי צושלאגן אין גלות, און א מלך איז תלוי במלכה. יעצט דער רבי נחמן פון ברסלב האט געזאגט אז ביי אונז, האט געזאגט אויף זיך, איז זייער גרינג צו האבן א צובראכן הארץ ווייל אונז זעמיר אויכעט מזרעו של דוד, אונז זעמיר אייניקלעך פון דוד המלך, און דאס איז רבי נחמנ'ס ראש השנה. און איך זאג נאכאמאל, מען מוז נישט פארן דארט אהין צו דעם קבר, איך ווייס נאכנישט צו ער ליגט דארט, כ'האב ענק שוין געזאגט, א פרוי האט געבויעט א הויז פונקטליך דארט וואו דער קבר לאזט זיך אויס, ער לאזט זיך איין, ס'איז אלעס באבישע מעשות, ווייל ווען זי האט אראפגעגראבן אין איר הויז, דעמאלטס האט זי געטאטשט דעם די קברים, און קיינער האט עס נישט געוואוסט פונקטליך, ס'איז בערך דארט, אבער ס'איז נישט קיין עוולה, מען מעג פארן צו ר' נחמנ'ן, אבער. נישט דאס איז דער מכוון צו פארן, דער מכוון איז צו לעבן אין רבי נחמנ'ס וועג, וויאזוי ער לערנט אונז אין ליקוטי מוהראן אז אלעס איז דער אייבערשטער, און גארנישט טוט זיך נישט אנעם אייבערשטן, און אלעס איז דער אייבערשטער, און אויף חטאים קען מען תשובה טון, און מען דארף נישט אריינפאלן אין קיין דיפרעשן, דעמאלטס הייסט עס לעבן מיט רבי נחמן און האסטו נישט קיין שום פראבלעם, דעמאלטס ביסטו אקעי. נאר עניוועי, דאס פארן האלט איך איז א רציחה ווייל מען לאזט איבער קינדער דא אליינס, און א פרוי האט מיך אנגעקאלט, זאגט מיר איר האט געזאגט אז מען טאר נישט פארן ווייל מען לאזט איבער דא די קינדער אליינס, זאגט זי מיין מאן איז קלוג אונז האמיר זעקס קינדער און ער נעמט אלע מיט, האב איך געזאגט פאר די פרוי הער אויס כ'בין מער צופרידן ער זאל זיי לאזן דא אליין ווי דארט ווייל דא שוין נישט וואס דער עולם האט שוין מורא ס'איז נאך דא א פֿינף פראצענט וואס זיי קענען נאכנישט האלטן די הענט ביי זיך אבער דער עולם היינט ס'איז געווארן זייער קלין אלעס מענטשן טשעפענען נישט היינט מיט קינדער. אבער דארטן האסטו דאך צוטוהן מיט סאברה'לעך, מיט פרענקען, מיט דראג שטופערס, דו האסט צוטוהן מיט די שמוציגסטע קלייענטעל וואס איז דא אין די וועלט, מיט רוצחים, מיט שבאבניקעס, דארט צו מיטנעמען קינדער? איך בין אמאל געווען אין מקווה האב איך געזעהן אז די חברה וואס האבן די טאטו'ס האט ער געהאט אזא שמוציגן בילד אויף זיין בויך אז ס'איז כ'קען עס נישט מסביר זיין פון א נקבה, איז עפעס אזוי עקלדיג געווען, האב איך געשריגן צו ר' מעכל דארפמאן טוה מיר א טובה לאז נישט די חברה קומען דא אין מקווה.

אן א השגחה ווי דארטן ווי דיין מאן שטופט זיך אינעווענדיג. עניוועי, מען דארף לעבן אין ר' נחמנ'ס דרכים. און מען קען זאגן הנני מקשר. דאס אלעס. מען דארף נישט מען דארף נישט אין אומאן פארן דארטן אויפן קבר און זיין דארט ממש. א איד איז אמאל נישט אנגעקומען אויף ראפשיץ אויף ראש השנה. געהאט גרויס צער. האט אים דער ראפשיצער רב געזאגט אזוי, אין אמת'ן וואלט דאך די גאנצע וועלט געדארפט קומען צו פארן צו מיר. און ווי וואלט געווען דיין פלאץ? דארט ווי דו ביסט געווען אין יענעם דארף. די זעלבע דא אויך. אין אמת'ן וואלט דאך די גאנצע וועלט געדארפט פארן צו ר' נחמן, ער זאגט דאך אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן אזאלעכע כוחות אין ראש השנה און אין ערב ראש השנה, וואלט דאך יעדער געדארפט פארן. נו ווי איז דיין פלאץ? עקזעקטלי ווי דו ביסט, זיץ דא מיט דיין ווייב, מיט דיינע קינדער און וואטש אויף זיי. האטס מיר אלע א פרייליכן ראש השנה און א פרייליך יאר און א פרייליכן תמיד און א גוטן שבת און א כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל אמן.